וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב. דער עטרת צבי זאגט וארא ראשי תיבות אני ראשון ואני אחרון. וארא ראשי תיבות אני ראשון ואני אחרון. דער שם שלמה דער מונקאטשער רב ברענגט עס אראפ זאגט ער א המשך אז וארא אל אברהם ו' אלף אלף איז דער ראשי תיבות ומבלעדי אין אלוקים. שטייט. דער עטרת צבי זאגט אז וארא ראשי תיבות איז אני ראשון ואני אחרון. שם שלמה דער מונקאטשער רב מיט די וארא אל אברהם, ו' אלף אלף ראשי תיבות ומבלעדי אין אלוקים. דאס איז דער פשט. ווייל דאס איז די גאנצע תכלית אינעם גאנצן פרשה, צו וויסן כי אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלקים, און זען וויפיל מאל ס'שטייט די וואך, וידעתם כי אני ה' אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, שטייט וידעו מצרים כי אני ה', למען תדע כי אני ה', בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, דאס איז געווען די גאנצע תכלית ירידת מצרים, פון יציאת מצרים, אריינווארצלען אין הארץ. כי אין כהשם אלוקינו וואס דאס שטייט אין ראשונים רמבן וואס די אלע ווייסן אין סוף פרשת בוא אז די גאנצע תכלית פון סיפור יציאת מצרים מן הניסים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים כי אין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל מקרינו כולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם וואס וויסן אויף אלסדינג ס'איז בהשגחה פרטית דאס איז די גאנצע ספר שמות שמות ראשי תיבות תכלית מעשה שמים וארץ אז א מענטש זאל אין יעדן מצב, אין יעדן מצב, געדענקען דעם בורא עולם, ווייל דער מאור עיניים טייטשט די וואך וואס רש"י הקדוש זאגט, אז דער באשעפער האט געזאגט פאר משה רבינו, חבל על דאבדין ולא משתכחין, אויף די אבות הקדושים, זאגט דער מאור עיניים, אז די עיקר עבודה פון א אידן, אז ער זאל, ווען, ווען, ווען ס'ווערט אזוי נישט לעכטיג, ווען זאל ער זיך נישט זאל ער זיך נישט פארגעסן אז ס'איז דא א אייבערשטער, נישט פארלירן דעם דעת אפילו ווען ס'איז שווער, דעמאלטס נישט פארגעסן פונעם אייבערשטן. טייטשט דער מאור עיניים, חבל על דאבדין, די אבות הקדושים אפילו ווען זיי האבן פארלוירן די מדריגות ולא משתכחין האבן זיי דעמאלטס נישט פארגעסן פונעם אייבערשטן. חבל על דאבדין, ווען ס'איז געווען א זמן פון א הסתר, פון א הסתרה, א הסתרה בתוך א הסתרה,

שארפע כלבים, איז די ערשטע וואס האט געכאפט פיס און אנטלאפן איז געווען דער מלמד, האט מען אים געפרעגט רבי האסט דאך געזאגט אז ס'איז דא א פסוק ולכל בני ישראל לא יחרץ פארוואס אנטלאפן, האט ער געזאגט חברה איך האב געהערט די בילן פון די הינט איך האב זיי געזען האב איך געכאפט אזא פחד איך האב פארגעסן דעם פסוק און איך האב פארגעסן, דאס צייט זאגט דער מאור עיניים חבל על דאבדין ולא משתכחין, חבל על די חברה די אבות הקדושים, וואס ווען אבדין ווען ס'איז ווען מ'האט געזעהן די הינט ולא משתכח האט מען נישט פארגעסן דעם פסוק נישט פארגעסן פון דעם אייבערשטן מ'האט נישט פארגעסן פון שויתי אין יעדן מצב למען תדע כי אני השם בקרב הארץ אין יעדן מצב ווען ס'גייט אביסעלע שווער אביסעלע זאל ער וויסן מיט סבלנות ס'וועט באלד ווערן לעכטיג ווייל פאר יעדן ויהי בוקר דא ויהי ערב אבער נאכן ויהי ערב קומט אויף ויהי בוקר א זיל ווארט אז דען די גמרא זאגט דאך אז דער מלאך הממונה על ההריון לילה שמו. לילה? א מלאך וואס ממונה אויף יצירת הולד איז לילה? פארוואס לילה? און ווייל דער ערשטער יסוד פון א אידן אז פארן פארן טאג איז דא א נאכט. אז אז נאך א נאכט ווערט עס. אז נאך וואס ס'גייט דיר אריבער גייט אריבער אביסל טונקל אביסל אביסל נישט ליכטיג זאלסט וויסן באלד וועט ווערן ליכטיג נאך ויהי ערב קומט ויהי בוקר. און אזוי טייטשט דער שך על התורה די וואכעדיגע סדרה. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. זאגט די שך, שך על התורה איז געווען פון גורי הארי, מען זאגט אזוי, אז אלוקים איז גימטריא זעקס און אכט. אלוקים איז גימטריא זעקס און אכט. וידבר אלוקים, ויאמר אליו אני השם.

ווען דו ביסט מוסיף נאך איינע, ווערט עס זיבן און אכציג, ווערט עס שם הוויה, אני השם, דאס איז שם הוויה, נאך איינע. אז דו וועסט אריינלייגן דעם אחד יחיד ומיוחד, אז דו וועסט וויסן יעדן דין און יעדן שווארצן מצב, וועסט וויסן אבער ס'איז דא א אייבערשטער הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ווערט עס נהפך אויף הוויה, ווערט עס נהפך אויף רחמים. אני השם. וידבר אלוקים אל משה. אלוקים דאס איז מידת הדין. זאגט דער שך. אני השם אלוקים איז גמטריא זעקס און אַכט. אני הוויה, הוויה דאך איז מידת הרחמים, אני הוויה דאס איז זיבן און אַכט. פארוואס? ווייל אין יעדן דין אויב דו וועסט אריינלייגן נאך איינעם דעם אחד יחיד ומיוחד, וועסט פארשטיין אז הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ווערט עס נהפך אויף רחמים. אזוי דאס מסביר ר' הערשעלע ליסקער די ווערטער פון שך, כ'וועל פארליינען וויאזוי ער זאגט. מען זאגט לדעתי נראה דהכי פירושו זאגט רבי הערשעלע ליסקער דהיינו אם בא לאדם איזה צער חס ושלום ווען עס קומט אויף א מענטש א צער אז מסתמא הדינים שורים עליו ס'איז דא אויף אים דינים און וואס איז די עצה אמנם צריך לידע שאין שום דבר במקרה חס ושלום רק הכל בא מהשגחת הבורא יתברך שמו ווען דו וועסט גוט פארשטיין ס'איז השגחת הבורא יתברך שמו ועל ידי זה נמתקו הדינים שעליו ונעשה אלוקים, ונעשה משם אלוקים, אני השם. יא, ס'ווערט איבערגעדרייט פונעם שם אלוקים אני השם. דאס איז די המתקת הדינים. מען טייטשט עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו. אין יעדן צרה. אז דו וועסט אריינלייגן די עמו אנכי. על כל צרה שלא תבא דו וועסט פארשטיין אז די אייבערשטער האט עס געטון. די אייבערשטער טוט עס. און ס'איז נישט במקרה. דורך דעם איז אחלצהו ואכבדהו. דורך דעם ווערט נהפך אלץ לטובה. דורך דעם וואס דו לייגסט אריין דעם אחד יחיד. דער עמו אנכי בצרה, דו לייגסט אריין דעם אייבערשטן אין יעדן צרה, עס ווערט לך אל תאי ואח אבדאי, אין יעדן מצב וואס עס גייט דיר נישט, און דו זאלסט אריין לייגן דעם אייבערשטן. דורך דעם טייטשט רבי הערשעלע ליסקער, אלע ווייסן אין גמרא איז דא נחום איש גם זו, נחום איש גם זו, וואס איז? ווייל ער פלעגט זאגן ביי יעדע זאך גם זו לטובה, פרעגט ער דער עיקר חסר מן הספר וואס הייסט גם זו, עיקר איז לטובה, ער האט געזאגט גם זו לטובה, עיקר חסר מן הספר, וואס הייסט איש גם זו? זאגט ער ניין! נחום איש גם זו ביי יעדן שלעכטס געזאגט גם זו מ'דארף צולייגן דעם א' ממילא איז עס געווארן לטובה. נחום איש נחום איש גם זו ביי יעדן אלקים ביי יעדן מידת הדין האט ער געזאגט גם ס'איז דא דא נאך עפעס א דא נאך מ'דארף דא צולייגן איינס מ'דארף דא צולייגן דעם איינעם און דורך דעם ווערט עס נהפך אויף רחמים ווערט עס נהפך לטובה נחום איש גם זו אין יעדן זאך אין יעדן מצב, אז ער פארשטייט אז דאס איז דער אייבערשטער, זאגט דער קאלעווער פון חוץ לארץ, זאל האבן א רפואה שלימה, ער טייטשט אויף די וואכעדיגע סדרה, זייער זיס, אז דאס איז דער טייטש, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכר את בריתי לכן אמור לבני ישראל, אני השם. זאגט דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, אני שמעתי את נאקת בני ישראל, די אידן שרייען אשר מצרים מעבידים אותם, די מצרים פייניגן אונז, דאס איז נישט גוט, לכן אמור לבני ישראל אני השם זאלן אריינלייגן דעם שם וועט עס נהפך ווערן אויף רחמים, אז דער אייבערשטער איז דאס, אז יעדע זאך איז דער אייבערשטער, אשר מצרים מעבידים אותם דאס איז נישט גוט, דאס איז נישט מצרים, די תורה, דאס דארף מען וויסן, די תורה איז נצחי, יעדער איינער ווען ער האט זיך זיין מעבידים אותם, ווען ער האט זיך זיין, זאל ער דארטן אריינלייגן דעם שם שמים, וועט עס נהפך ווערן אויף רחמים וועט ער האבן זיין יציאת מצרים. ער וועט אין יעדע זאך גלייבן אין אייבערשטן, ווי דער אפטער רב טייטשט, וידבר אלוקים אל משה. ויאמר אליו אני השם. אלע מפרשים שטעלן זיך דער אור החיים הקדוש האט כמה וכמה דרכים אויף דעם, וואס איז דער וידבר אלקים ויאמר אליו אני השם, וואס גייט וואס איז אלקים ויאמר אליו אני השם. זאגט דער אפטער רב, וידבר אלקים דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו יעדן מאל ווען דו זעסט עפעס מידת הדין, ויאמר אליו אני השם, ס'איז אינעווענדיג איז באהאלטן רחמים, ווארט, וועסט באלד זעהן. ס'איז דא אינעווענדיג וידבר אלקים, שטענדיג ווען ס'איז דיבור קשה, ווען ס'איז אלקים, ווען ס'איז מידת הדין, צו וויסן ויאמר אמירה רכה אני השם, דא איז באהאלטן רחמים. טייטשט דער אפטער רב טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. זאגט דער אפטער רב טובה תוכחת מגולה, ווען ס'איז דא א תוכחה אויף א מענטשן, צו וויסן ס'איז טובה, ס'איז גוט, ווייסט פארוואס? ווייל מאהבה מסותרת, זאלט מיר באהאלטן אהבה, ווארט, דו וועסט באלד זען די אהבה דארט. טובה תוכחת מגולה, ביים תוכחת איז טובה, ווייל מאהבה מסותרת זאגט מען באהאלטענע אהבה, אזא שטייגער ווי די שיעור זרע שמשון, דאס איז דאך א מסוגל'דיגע ספר אויף ישועות מיט רפואות, מיט זרע שמשון טייטשט מען דעם די וואך אריין, מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אזוי, אז די וואך שטייט ביי די מכת דם שטייט די וואך, והדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאור, זאגט דער זרע שמשון די פרנסה פון כלל ישראל אין מצרים איז געווען פיש, וויאזוי ווייסט מען? אין פרשת בהעלותך איז דא א פסוק זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, דאס טייטש די פרנסה זייערע ביזנעס אין מצרים איז געווען פיש פון דעם איז געווען געלט, איינמאל אז די דגה אשר ביאור איז געשטארבן איז א אנזעץ, פשוט א אנזעץ כללי פון גאנץ כלל ישראל, די פיש איז געשטארבן איז נישטא קיין ביזנעס, וואס וועט זיין. זאגט ער, איר ווייסט וואס דער מדרש זאגט די וואך? ממכת דם העשירו ישראל, ביי מכת דם דארטן איז געווארן אידן עשירים, פארוואס? ווייל א איד האט געהאלטן א גלאז איז עס געווען וואסער, דער מצרי האט געהאלטן א גלאז איז געווען בלוט, סא ווען זיי האבן זיך געוואלט בייטן, זיי האבן זיך געביטן, איז געווארן ביי דעם מצרי וואסער און ביי דעם איד, און פארקערט איז געווארן ביי דעם מצרי בלוט און ביים איד וואסער. ווען איז דאס געווארן ביי דעם מצרי וואסער? נאר אויב ער האט געצאלט. ס'איז געווען נאר געצאלט, נאר אויב, אויב ער האט נישט געצאלט איז עס נישט געווען, איז געווען בלוט, און פון דעם זאגט דער מדרש זענען געווארן אידן רייך, געווארן עשירים, ממכת דם העשירו ישראל, זאגט דער זרע שמשון, ביי מכת דם איז געווען דגה אשר ביאור מתה, האבן אידן געזאגט אוי ס'איז א אנזעץ, מען זעצט אן, פונקט דייקא פון דא איז מען געווארן עשירים, אזוי קוקט אויס די גאנצע בילד ביי אידן, ער זעט אויס די באס האט אים אפגעזאגט, ער ווערט יעצט פון ווי וועל איך עסן, דייקא פון דארטן העשירו ישראל, פון דארטן ווערט ער רייך. זאגט דער זרע שמשון, איר פארשטייט? זיי וויסן אין יעדן אלוקים איז דא אני השם, ווען ס'זעט דיר אויס מאין יבא עזרי, דעמאלטס עזרי מעם השם. דארפסט לעבן מיטן אייבערשטן, און דאס איז טאקע פאר פרנסה. דו דארפסט לעבן מיטן אייבערשטן, און וויסן אז דייקא פון דא, דייקא פון דא איז געווארן העשירו ישראל. ווי מען טייטשט א טייטש ווארט, רשי זאגט, מ'האמיר געליינט דעם שבת, וירא משה רבינו האט געזען שני אנשים עיוורים ניצים. זאגט רשי, ווער איז געווען די שני אנשים עיוורים ניצים? דתן ואבירם, הם שהותירו מן המן, זיי האבן איבערגעלאזט פון דעם מן ווען משה רבינו האט געזאגט איש אל יותר ממנו עד בוקר, מען זאל נישט איבערלאזן עד בוקר, און זיי האבן יא איבערגעלאזט פון דעם מן, זיי זענען געווען די שני אנשים עברים נצים. פרעגט מען א קשיא, וואס רשי זאגט פונקט הם שהותירו מן המן, עס איז דא א ערגערע עבירה ביי דתן ואבירם, זיי האבן ממריד געווען גאנץ כלל ישראל ביי עדת קורח, ס'איז נישט א ערגערע עבירה, פארוואס זאגט רשי איין די ווייסט די שני אנשים עברים ניצים דער טייטש איז דתן ואבירם זיי האבן איבערגעלאזט פון מן פארוואס זאגט נישט רשי הם שהמרידו את עדת ישראל את קהל ישראל בעדת קורח פארוואס זאגט נישט דאס רשי זאגט ניין די ווייסט די טייטש איז רשי זאגט אז הם שהותירו מן המן דו זעצט די צוויי מענטשן קריגן זיך די ווייסט ווער דאס איז דער וואס ער לאזט איבער דער רבי משה רבינו האט געזאגט נישט איבערלאזן האב אמונה דער אייבערשטער גיט פרנסה מארגן וועט זיין, ניין, ער האט מורא, ער לאזט איבער, נאר אזא איינער קען זיך קריגן מיטן צווייטן, נאר אזא איינער ווייל ער האט מורא ער וועט מיר צונעמען, ניין, ער איז מסיג גבול, מיט דעם דאס, ער הייבט אויף די משפחה, ער הייבט אויף די תורה, ער הייבט אן. דער וואס האט אמונה אל יותר ממנו עד בוקר, ער לאזט נישט איבער אויף מארגן, ער קריגט זיך נישט מיטן צווייטן, קיינער וועט דיר גארנישט צונעמען, וואס איז דיר באשערט וועט צוקומען צו דיר, משלך יתנו לך ובמקומך יושיבוך, טייטשט רשי שני אנשים עברים ניצים, די ווייסט ווער דאס איז? הם שהותירו מן המן, די וואס האט איבערגעלאזט דעם מן ווייל ער רעדט זיך איין אז זיין השתדלות דאס ברענגט די פרנסה, די כפירה דאס ברענגט צוויי מענטשן זאלן זיך קריגן, דאס ברענגט אז זיי זיך קריגן ווייל דער וואס ער לעבט מיטן אמונת איתן, ער ווייסט אז די אייבערשטער גיט די פרנסה האט ער זיך נישט האט נישט וואס איבער צו לאזן אויף מארגן און ער האט נישט וואס זיך צו קריגן מיט יענעם. ווען אונז האלט מען היינט רבותי בימי השובבים וואס איז ידוע טעג פון תיקונים ווערט געברענגט אז דאס איז די גרעסטע תיקון, די אור לשמים די אפטער רב ברענגט, איך וועל פארליינען א לשון פון דעם אור לשמים ער שרייבט עס די אנדערע וואך, אז דאס איז די גרעסטע תיקון פאר אונזער דור, אזוי זאגט ער, והנה, זאגט די אור לשמים, בדורות הראשונים היה תיקון נפש שלהם על ידי סיגופים, כדי לשבר את הקליפות, להבדיל המסכים המבדילים מהנשמה, אבל עתה, אבער זאגט ער אבער יעצט,

אמונה, אמונת איתן, מען קריגט זיך נישט מיט יענעם, מען גלייבט אויב ס'איז דיר באשערט וועסטו האבן, מען לאזט נישט איבער אויף מארגן ווען משה רבינו הייסט נישט איבערלאזן. אזוי ברענגט ער א לשון רבי חצקל לעווינשטיין זאגט ער א פוה ער זאגט עומדים אנו בימי השובבים תת ער זאגט אז מיר שטייען יעצט שובבים זאגט ער חסידים ואנשי מעשה ווען מתחזקין בעבודתן הרוחנית בימים אלה מתענים ומרבים באמירת סליחות וכדומה נראה שהדגש איך בין פשוט מסביר דעם אור לשמים יעצט הערט א לשון ווי אן אדם גדול איז דאס מסביר זאגט ער נראה מען האט געוויסט מען האט געפאסט מען האט געזאגט סליחות שובבים מתענים נראה זאגט ער שהדגש העיקרי בעבודת החיזוק פון שובבים חייבת להיות בעניני אמונה דדא ביה כולא ביה

וכאשר המשכיל יתבונן בהם יתנו כח ואפשרות להגביר אמונת השם בקרבו דעם אמונת איתן, וואס הייסט עס אמונה? קוקט אריין ווי ראשונים האבן געלערנט, ווער האט השגות אין משה רבינו, אב הנביאים איינער האט השגות, דער רן זאגט אין דרשות הרן אין דרוש חמישי, זאגט פארוואס איז משה רבינו געווען אן ערל שפתים? פארוואס איז משה רבינו געווען אן ערל שפתים? דו ווייסט פארוואס זאגט ער פארוואס די אייבערשטער האט אים נישט אויסגעהיילט? מענטשן וועלן זאגן, משה רבינו איז געווען מנהיגו של ישראל, מנהיג ישראל האט ארויסגענומען אידן פון מצרים, מנהיג, ווייסט פארוואס? ווייל ער איז געווען א פה מפיק מרגליות, ער האט געהאט א מויל, דערפאר האט ער געפירט, האט דער אייבערשטער געמאכט זאל מאכן ער זאל זיין ערל שפתים, און ווער איך וויל ער וועט זיין מנהיגו של ישראל, ער וועט ארויסנעמען אידן פון מצרים, די לימוד לדורות. א מענטש געפינט זיך אין עפעס א מצרים, ער זוכט עפעס א חברה מאן וואס האט א גוט פיסקל ער זאל אים קענען ארויסנעמען פון זיינע מצרים, עפעס א חברה מאן א גוטע מאכער, זאגט די אייבישטער א ערל שפתים קען דיר ארויסנעמען פון מצרים, ווער האט השגות אין משה רבינו האט מען נישט קיין השגות, יא, אבער די געדאנק וואס דער ר ן וויל אונז דא ארויסגעבן, אז דער אייבישטער האט געמאכט אז משה רבינו זאל זיין א ערל שפתים פארוואס? אז מען זאל געדענקען לדורות אז עס האט נישט דעם מיט די כשרון און עס האט נישט מיט די כשרון וועמען איך וויל, עס קומט נאר צו מיר. צו מיר, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, דאס זאגט דער שפת אמת, ווי די ידיעה, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, ווען דו לייגסט אריין אין קאפ דער אני השם אלוקיכם, די ידיעה זאגט דער שפת אמת, איז המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, דאס נעמט ארויס דעם מענטשן מסבלו משעבודו ומצרותו, דאס נעמט ארויס דעם מענטשן פון זיין סבל, פון זיינע מצרים, ווען דער וואס, דער וידעתם כי אני השם, ווען דו לייגסט אריין דעם שם שמים, ווי די שך זאגט, ווען די לייגסט אריין דעם שם שמים דעם דעם דעם דעם א' לייגסט אריין דאס נעמט ארויס דאס דרייט עס איבער אויף רחמים דאס נעמט ארויס מתחת סבלות מצרים דאס נעמט ארויס אין דעם סבל דעם מצרים פון יעדן איד ביזן רבותינו הראשונים די חינוך שרייבט אין הקדמה אז די מחשבות די מחשבת אמונה זאגט דער מחש דער חינוך אין הקדמה חיובן תמידי לא יפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל ימיו ער טאר נישט מפסיק זיין אפילו אויף א מינוט כל ימיו טאר נישט מפסיק זיין פון א מינוט, און ער דארף געדענקען דעם שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ער שרייבט אין מצוה כ ה, מצוות האמונה במציאות השם, זאגט ער כל ימי האדם חייב להיות במחשבה זו, מחשבה זו אויף וואס? אז דער באשעפער וואס איז לעבן דיר, ער פירט דיר, און ער און נאר ער, אויף דעם זיצט מען, אויף דעם מגביר זיין די אמונה, ווי די יסוד העבודה איז מדייק, א לשון פון א פסוק זאגט די יסוד עבודה דא א פסוק אין ירמי' א י פסוק א' שוטטו בחוצות ירושלים אם תמצא איש מבקש אמינו ואסלח לו זאגט די יסוד עבודה שטייט נישט שוטטו בחוצות ירושלים אם תמצא איש מאמין מבקש אמונה, די אייבערשטער וויל וואס אונז טוען מיר יעצט, מען זוכט אמונה, מען ווארצלט זיך אין אמונה, מבקש אמונה, אזא איינעם ואסלח, זוכן אמונה, רעדן פון אמונה, זיך אריינווארצלען אין אמונה, און ווי מיר האבן אונז געשפירט געשמועסט פון אור לשמים אז דאס איז די גרעסטע תיקון שובבים, דאס ווערט געברענגט פון ר' צדוק הכהן אויף זייער א אינטערעסאנטער הסבר, ר' צדוק הכהן פון לובלין, ער זאגט עס אין צדקת הצדיק אות קנ ו, ער איז מסביר זייער א אינטערעסאנטע זאך, ער זאגט ער איז מסביר דארטן אז די אלע עבירות וואס שטייט אין זוהר הקדוש אז ס'קען נישט העלפן קיין תשובה, מיט אמונה האט עס יא תשובה, מיט אמונה אין בורא עולם האט עס תשובה, און כ'מיין, ער האט א זיסע הסבר ווי די צדקת רב צדוק איז דאס מסביר, מורא'דיג זיס, איך'ל פארליינען דעם לשון. תיקון, דו ווייסט וואס די גרעסטע תיקון שובבים איז? זאגט דער רב צדוק, תיקון, ווייסט די תיקון איז, להאמין שאין מקרה בעולם אלא הכל בהשגחה ממעל. אז אלצדינג איז בהשגחה ביי די אייבישטער אין מיין יעדע ריר, יעדע פארשפעטיגט דעם באס, דער האט דיר אריין געפליקט, דער האט דיר געגעבן א הכנסה, דער א הוצאה, אלץ איז בהשגחה ממעל. להאמין באמונה שלימה שאין שום מקרה בעולם כלל, וכל מה שיארע לו ידע שהכל בכוונת מכוון יתברך שמו, זאגט רב צדוק ודבר זה היא באמת עיקר הכל, דאס איז די עיקר פון אלעס אלעס, דאס איז די עיקר פון אלעס, צו משיג זיין אז די אייבערשטער, נאר די אייבערשטער טוט אלעס, וכל תריג מצות התורה הם רק עיטין, אין זוהר הקדוש שטייט ס'איז עיטין עצות, תריג מצות איז די עצות להגיע לידיעה זו שהכל מהשם יתברך אז אלעס איז פונעם אייבערשטן, יעצט הערט גוט וואס ער רמז פארוואס איז דאס די תיקון שובבים, פארוואס? זאגט ער אזוי וכל העבירות נקראו בתוכחה, וויאזוי הייסט עס? אם תלכו עמי קרי. וואס איז דאס? לשון מקרה. דאס איז לשון מקרה, פון דעם איז די שורש אין אלע עבירות, ווייל דו לעבסט נישט מיט'ן אייבערשטן. ווייל כל עבירות הן יציאה מן הסדר ואין להן סדר. דאס הייסט קרי. וכן כל העונשים, די אלע עונשים הייסן אויך, וויאזוי שטייט אף אני אלך עמם בחמת קרי. די עונשים הייסן אויך קרי. זאגט ער, אויך די עבירות הייסט קרי, און אויך די עונשים הייסן קרי, זאגט ער ועל ידי שמאמין, שאין מקרה, נאר אלץ איז די אייבישטער, מיט דעם איז ער ממתיק כל הדינים ומתקן כל העבירות. מיט דעם איז ער ממתיק אלע דינים און מתקן אלע עבירות. דער אמונה וואס מען לעבט כסדר, יא, מען מעג אפאר מאל א טאג זיך איינזאגן חזר'ן די ערשטע אני מאמין, שהבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים ולבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. און די לבדו. אבער נישט געזאגט נאר דבר משרש און א דבר חידוש וואס איז א סגולה נפלאה מחוללת פלאות פון וועמען? פון די נעפיו פון הרב הקדוש דער גרויסער ר' שלום תאומים אין זיין ספר אין אור התורה ברענגט ער דארטן פון ר' שלום תאומים ווער איז דאס געווען? געווען א נעפיו פון פרי מגדים בן אחיו פון די פרי מגדים ער איז געווען א תלמיד פון דגל מחנה אפרים פון רבי ר' ברוך מעזשביזשער ברענגט ער איך'ל פארליינען וואס ער שרייבט דא אין ספר. א מורא'דיגע זאך, ער ברענגט דא שמעתי מפי צדיק וקדוש עליון שציוה לאחד ממקורביו, ער האט געהייסן פאר איינער פון זיינע מקורבים אז כאשר יתרמי לו חס ושלום איזה צער בשום דבר בעולם, ווען ס'געשעהט אים עפעס א צער, יהיה ממה שיהיה, צו ס'איז בממון או בעניינים אחרים, צו ס'איז אין געלט זאכן צו אנדערע זאכן, ציוה לו האט אים געהייסן שיאמר בלשון לעז, אויף זיין שפראך, אויף אידיש, בזה הלשון, וועט ער זאגן רבונו של עולם, דו האסט מיך באשאפן, דו געבסט מיר חיות, איך האלט מיך נאר אין דיר אליין, און ווייטער האט צו מיר קיינער ניט. ואמר שבוודאי יועיל לו מכל צער ונזק והוא בדוק. דאס איז בדוק. נאך אמאל, מ'האט געזאגט כאשר יזדמן לו איזה צער בשום דבר בעולם, יהיה מה שיהיה, צי ס'איז בממון או בענינים אחרים, רחמנא ליצלן. ציווה לו שיאמר בלשון לעז בזה הלשון, ער זאל זאגן אויף אידיש, ער זאל זאגן רבונו של עולם דו האסט מיך באשאפן, דו געבסט מיר חיות, חיות, לעבן, איך האלט מיך נאר אין דיר אליין, און ווייטער האט צו מיר קיינער ניט, וואס הייסט קיינער האט נישט אויף מיר קיין שום שליטה, גארנישט, ואמר שבוודאי יועיל לו מכל צער ונזק, והוא בדוק, והוא בדוק. רבונו של עולם, דו האסט מיך באשאפן, דו געבסט מיר חיות, איך האלט מיך נאר אין דיר אליין, און ווייטער האט צו מיר קיינער ניט, כ'האב מיט קיינעם גארנישט, נאר מיט דיר אליין, און אוודאי וועסטו עס וויסן ווי אסאך זאכן. דאס איז, ווי האט ער געזאגט רב צדוק הכהן, אז דאס איז די גרעסטע תיקון שובבים, ווי רבי יצחק זאגט גאר קארטאזש, אז מען זינגט ליל שבת לו יחיה גבר, שנין אלפין, לא יעול גבורתך בחושבניא, טייטשט ער אזוי, אז לו יחיה גבר ווען א מענטש לעבט ביי יעדע זאך אלפין אז ס'איז פון אלופו של עולם, ער האלט דעם אלף וואס די ש"ך האט געזאגט, יא, מען דארף אריינלייגן דעם אלף אין יעדן, זאגט ער לא יעול גבורתך ביי אזא איינעם קען מען נישט מאכן, נישט גבורתך הייסט דינים, גבורות, און גבורתך מיינט די עבירות, מען קען נישט מאכן קיין, נישט קיין עבירות חשבון, לא יעול גבורתך בחושבניא, נישט מיט די דינים, מען קען נישט מאכן מיט אים קיין שום חשבון, פארוואס? ווייל גיי מאך חשבון מיט וועמען, מיטן אלופו של עולם, ער לעבט דאך מיטן אלופו של עולם די גאנצע צייט, מיט וועמען צו מאכן חשבון? לו יא זאג אביסל געוואגט. לו יחיה גבר שנין אלפין, די מענטש לעבט אפ זיינע יארן מיטן אלופו של עולם די גאנצע צייט ווייסט ער נאר דעם א' א' א' וואס די ש"ך האט געזאגט ער לייגט אריין אין דעם אלוקים דעם א' ער ווייסט נאר א' און אזא איינער זאגט ער לא יעול גבורתך בחושבניא מען קען נישט מאכן מיט אים חשבון נישט די גבורות די דינים און נישט די עבירות א תיקון שובבים ווי ווי רב צדוק האט געזאגט אויף די עבירות אויף די דינים ווי אזוי האט געזאגט רב צדוק על די מאמין שאין מקרה ממתק כל הדינים ומתקן כל העבירות אבער דערפאר קען זיין, איר ווייסט ווי יסוד ושורש העבודה ברענגט, ער ברענגט עס אין סוף פרק וואס עוסק אין עניני שובבים, שער י"ב פרק ב', ברענגט דארט אין יסוד ושורש העבודה, פון אריזל, ארי הקדוש, אז יזהר מאוד בימים אלה, שובבים, בכוונת ברכת הנהנין. וואס פאר א קשר האבן די צוויי זאכן? ברכת ה כוונת ברכת הנהנין, ווייס נישט אבער ס'קען זיין אז אויכעט אין דעם, ווייל די גמרא זאגט הנהנה. מן העולם הזה בלא ברכה איז כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא, פארוואס? ווייל דו רעדסט זיך איין ס'איז דיין, דו פארשטייסט נישט אז יעדע גלאז וואסער איז דעם אייבערשטן? איז פעלט דא די אמונה, דערפאר דאס די עיקר תיקון שובבים, ווייל דאס איז דאך די עיקר תיקון שובבים מיט די אמונה, אזוי זאגט ער, די טעג הזהרו מאוד בכוונת ברכת הנהנין, די עולם ווייסט נאר פון פאסטן, די עולם ווייסט נישט אז מיטן עסן קען מען אויך א גרויסע תיקון, ער זאגט מען זאל די עסן אינזין האבן כוונת ברכת הנהנין. כוונת ברכת הנהנין. יא, בכלל ברענגט דארטן רבי חיים וויטאל ס'איז ידוע, רבי חיים וויטאל ברענגט גם אמר לי מורי ז"ל אז די ארי הקדוש האט אים געזאגט כי עיקר השגת האדם אל רוח הקודש תלויה על ידי כוונת האדם וזהירות בכל ברכת הנהנין. דעם דאס איז אזוי די ארי הקדוש האט געזאגט, פארוואס? ער מסביר, ווייל יעדן, אלעמאל וואס איז די פראבלעמען? די גוף איבער נפש, די עסן, מאכן די געשעפטן, דאס מאכט די תאוות, דאס מאכט די נפש, דאס מאכט דעם גוף, די אלע געשעפטן קומט פון די עסן. זאגט ער וואס איז, ווייל ס'איז דא דארטן עפעס אנדערע כוחות. אבער דורך דעם וואס ער מאכט ברכה בכוונה, לפי שעל ידם מתבטל כח אותם הקליפות הנאחזות במאכלים החומריים, ומתדבקים בהם באדם האוכל אותם, די קליפות וואס ווערט נתדבק איז דורך די ברכה בכוונה על ידי הברכה שעליהם הנאמרות בכוונה הוא מסיר מהם הקליפות ההם איז ממילא איז די עסן מזכך החומר שלו ונעשה זך ומוכן לקבל קדושה זאגט ר' חיים וויטאל ס'א לשון ר' חיים וויטאל און ער מסיים והזהירני מאוד בזה אז די ארי הקדוש האט אים שטארק געווארנט אויף דעם. א כוונה אין ברכת הנהנין, און דאס איז די עיקר השגת רוח הקודש, וואס נעמט אוועק, דאס נעמט אוועק די אלע קליפות, די אלע, די אלע ארום און ארום, ווערט ותורתך בתוך מעי, זאגט ער, וגורם שפע עליון באדם, כוונה אין ברכת הנהנין. נו, אויף דעם קען מען נישט זאגן שוואכע דור, פאסטן, שוואכע דורות, אבער איך רעד פון תיקונים פון עסן, אויף דעם א געזונטע דורות, מאך א געזונטן ברכה, א פלאקערדיגע ברכה. אה, תיקונים פון עסן. פון ארי הקדוש. יסוד ושורש העבודה, ברענגט רב חיים וויטאל. ימים אלה הזהרו מאוד בכוונת ברכת הנהנין. יא, רבותי, שטייט די וואך. מ'האט שוין געליינט נעכטן תורה. אז דער באשעפער זאגט צו משה רבינו, בא דבר אל פרעה מלך מצרים, משלח בני בני ישראל מארצו, ארויסשיקן אידן פון ארץ, פון מצרים, שטייט אין פסוק וידבר משה לפני ה' לאמור, איך האב א קל וחומר אז פרעה וועט מיר נישט הערן, אזוי זאגט משה רבינו פארן אייבערשטן, וואס איז די קל וחומר? הן בני ישראל לא שמעו אלי.

שטייט אין באר מים חיים אין פרשת נח, איז ער מסביר דא א מורא'דיגע זאך רבותי וואס דארף אביסל מחלחל זיין טאקע שובבים, ער זאגט אזוי, ער איז מאריך אויף דעם אין פרשת נח, אז ס'איז דא א הנהגה וואס די, אז ס'איז דא א מענטש, וואס ער פירט זיך, ער הייבט זיך אויף אינדערפרי, ווען ס'איז ווארעם, טאמער ס'איז קאלט, ס'איז שווער, הייבט ער זיך נישט אויף, און אזוי בכל ענינים, ער ארבעט דעם אייבערשטן, אבער מען רופט עס אן וויי לטובי ירושלים, א וואוילע אינגעלע, ווען ס'לערנט זיך לערנט ער זיך, אבער מען דארף עפעס אמאל פארמאכן די מויל, פארמאכן די אויגן, מען דארף גיין קעגן טבע, ווערט דער בחור נישטא. אזא איינער איז די הנהגה פון הימל מיט אים אויך בדרך הטבע, וואס הייסט, איז מסביר דער באר מים חיים, ווען די אייבערשטער משפיע פאר די גאנצע וועלט וועסטו אויך קריגן, אבער ווען מען דארף עפעס למעלה מדרך הטבע, עפעס א אויסטערלישע ישועה, וועסטו נישט קריגן. וועסטו נישט ווייל דו ארבעסט אויך דעם אייבערשטן נאר בדרך הטבע מה שאין כן איז דא א מענטש וואס ער ארבט למעלה מדרך הטבע ער ארבעט למעלה מדרך הטבע איז די הנהגה פון הימל צו אים אויך למעלה מדרך הטבע דער רבונו של עולם משנה מבטל מערכת שמים בשבילו ממילא זאגט דער באר מים חיים אזוי משה רבינו זאגט צום אייבערשטן, זיי האבן מיר נישט געהערט, די אידן האבן נישט געהערט מקוצר רוח, זענען גערעכט, מקוצר רוח, מען קען נישט הערן, אבער ווען זיי וואלטן געגאנגען קעגן טבע, זיי וואלטן מיך געהערט אפילו מקוצר רוח, אפילו מעבודה קשה, זיי וואלטן מיך געהערט, וואלטן געארבעט למעלה מדרך הטבע, וואלט מיך פרעה געקענט הערן אפילו איך בין ערל שפתים, פארוואס? ווייל דעמאלטס גייט דאך דער אייבערשטער אויך למעלה מדרך הטבע. אבער הן בני ישראל לא שמעו אלי, זיי האבן נישט געהערט זענען גערעכט, בדרך הטבע ווייל מקוצר רוח, אבער אז זיי זענען געגאנגען מיטן טבע זיי האבן נישט געהאלטן למעלה הטבע איז ואיך ישמעני פרעה איך בין דאך ערל שפתים, וואלטן זיי מיר געהערט למעלה מדרך הטבע וואלט מיר פרעה אויך געקענט הערן למעלה מדרך הטבע אפילו איך בין ערל שפתים, ווייל איינער וואס פירט זיך למעלה מדרך הטבע פירט זיך די אייבערשטער מיט אים למעלה מדרך הטבע, אבער אז זיי האבן זיך געפירט לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים דאס איז א הנהגה רבותי שובבים דאך זמנים וואס א איד זאל לוחם זיין עם יצרו אין אלע ענינים מיט די מויל מיט די אויגן ס'איז א זאך וואס שפיגלט זיך די הנהגה האסטו הנהגה למעלה מדרך הטבע מ'דערציילט א מעשה וואס איז געווען דא פאר צוויי וואכן צוריק דא אין בני ברק דא אין שטאט דא עפעס א זאל

וואס ער האט אנגענומען איין שבע ברכות אינעם צווייטן שבע ברכות נאכדעם האט א צווייטער געקלינגען האט ער אנגענומען צווייטע שבע ברכות די צווייטע שבע ברכות אויך אין דעם גרעסערע זאל מ'האט פארגעסן אז איינער האט שוין באשטעלט אין די גרעסערע זאל שפעטער האט געכאפט זיין טעות האט ער גלייך גענומען איינעם פון זיי און אריבער געפירט צו די קליינע זאל. ס'איז געווען יום ראשון פרשת ויחי פאר צוויי וואכן צוריק. מען גייט אריין דארטן, ס'איז געווען דארטן צעקות איומים, קולות, קולות, קולות וברקים. מ'האט זיך געריסן דארט אין שטיקער ווייל יענער האט געשריגן וואס מ'האט אים אריינגעלייגט אין די קליינע זאל, כ'האב דיר דאך מפורש געזאגט איך באשטעל אין די גרויסע זאל. און ס'איז דא געסט, מ'שטייט ביינאכט, צוויי מענטשן, צוויי בעלי שמחות, קולות וברקים דארט אין גאנג. און דער בעל הבית פון זאל. איז געווען אויס מענטש, ער איז צוגעגאנגען צו דעם פונעם וואס מ'האט אים אריינגעלייגט אין קליינע זאל, האט זיך געבעטן ביי אים, הער זיך איין, איך האב שוין דעם מענעדזשער, דעם פקיד האב איך שוין אפגעזאגט, איך האב אים שוין מפטר געווען פון די ארבעט, איך האב אים אפגעזאגט פון די ארבעט, אבער האב רחמנות, וואס מאכט מען דא? קום, זאגט ער אים, איך וועל דיר משדרג זיין די פארציעס, עס זאל זיין גבירישע פארציעס, איך וועל דיר מאכן דא א גבירישע שמחה, וועסט אין לעבן נישט פארגעסן דעם שבת, אבער בלייב דא אינעם קליינעם זאל, וואס קען איך טון? האט אים נאך צוגעזאגט צו דעם אויך, ער וועט אים גיבן אין א האטעל סוף וואך אים געבן אויף שבת, און סוף וואך אויף שבת פאר אים מיט די גאנצע משפחה, ער וועט אים מפצה זיין מיט געלט זאכן אויך, האט ער אים געזאגט יענער האט אים געשריגן איך פארשטיי נישט וואס איך האב פון די אלע זאכן, איך האב דא געסט אינדרויסן איך דארף זיי ארייננעמען אין גרויסע זאל, א מכובד'דיגער מענטש, מכובד'דיגע געסט, איך קען זיי נישט ארייננעמען אין דעם זאל, פשוט אינדרויסן, געשריגן מיט די קולות וברקים, און האט אים געווארנט, טאמער לייגסטו מיר נישט אריין אין גרויסן זאל האט ער אים געזאגט גיי איך אין א רעסטוראנט, אין א רעסטוראנט גיי איך און איך געב דיר צו א לויער עורך דין וואס מיט א תביעת נזיקין וכו' וכו' וואס האט געהאט וואס צו מורא צו האבן דער בעל הבית איז געווען אויס מענטש וואס טוט מען וואס טוט מען קולות איז וואס מ'קען זיך נישט עצה געבן ער איז צוגעגאנגען צו דעם אנדערן וואס איז זיצט אינעם גרויסן זאל ער איז געגאנגען צו די אנדערע וואס איז געזען וואס איז געווען אין גרויסן זאל און האט אים געבעטן אפשר האסטו רחמנות אפשר האסטו רחמנות גיב א קוק וואס דא טוט זיך בשום פנים ואופן נישט געוואלט דער פון די גרויסע זאל פארוואס ווייל עס איז שוין געווען, עס האט שוין, עס האט שוין הספיק'ט צו זיין דארטן א שווערע קריגעריי צווישן די צוויי, דער גרויסע, דער פון די גרויסע זאל און דער פון די קליינע זאל, און דער וואס מ'האט אים אריינגעלייגט אין קליינע זאל האט אים באפאלן דעם פון גרויסן זאל מיט געפערליכע ווערטער, און בשום פנים ואופן, איך וועל אים נישט מוותר זיין, איך וועל נישט, זאגט דער פון די גרויסע זאל בשום פנים ואופן. זיך געבעטן ביי אים, טו מיר א טובה, איך וועל דיר מאכן טייערע פארציעס, איך וועל דיר מאכן אלעס, בשום פנים ואופן נישט!

ער איז צוגעגאנגען צו איר און האט אנגעהויבן צו רעדן מיט איר, בשום פנים ואופן זי האט נישט געוואלט מוותר זיין, נאר זי האט מיר געטיימט אז מען האט גערעדט צו איר נישט שיין דארטן אויך, מען האט גערעדט צו זיי זייער נישט שיין, בשום פנים ואופן נישט. בקיצור זאגט ער, געזען ס'גייט נישט, האט ער געביטן די שפראך, האט ער איר געפרעגט, זאג נאר, דו ווייסט וואס די חז"ל זאגן קונה עולמו בשעה אחת, דו ווייסט וואס ס'הייסט ותרנות, דו דארפסט נישט עפעס א ישועה אין שטוב, איר דארפט נישט עפעס א ישועה, איר ווייסט וואס ותרנות איז, דעמאלטס האט זיך די אידענע געגעבן א צעוויין, זי האט געזאגט זי דארף יא, זי דארף א גרויסע ישועה, וואס איז? מען האט מגלה געווען ביי איר טאטן לא עלינו ולא עליכם יענעם פעקל אין די בלוטת הלימפה אויף זייער נישט קיין גוטן מצב, עס דארף גרויס רחמים, און מען דארף אים, ס'איז געווען זונטאג פרשת ויחי, האט געזאגט אז דאנערשטאג דארף ער אנהייבן כימאטעראפיע מיט הקרנות, הקרנות מיט כימאטעראפיע אין בעלגיע, מען דארף אים פירן אין בריסל אין בעלגיע, דארטן אויף זייערע שווערע שווערע טיפולים זי האט זיך צעוויינט האט זיך מגלה געווען דארט אויפן פאון נו האט ער געשריגן אפשר מאכסטו דאס לזכות דיין טאטן זי האט געוואלט טראכטן א מינוט נאך א מינוט איז זי ארויסגעלאפן און זי האט געזאגט יא זי מאכט עס לרפואת איר טאטן זאל האבן א רפואה שלימה גייט זי זי מוותר זי גייט אריבער אין די קליינע זאל און זי האט געבעטן נאך א זאך, זי וויל השלמת הזכות, אז עס זאל זיין א גאנצע זכות, האט זי געבעטן אז מען זאל צוריק נעמען דעם פקיד צו די ארבעט, דער מענעדזשער וואס מען האט אים אפגעזאגט, מען זאל אים צוריק נעמען, עס דארף זיין א גאנצע זכות. אקעי, ער זאגט איך נעם עס, איך נעם עס צוריק. מען האט גלייך איבערגעפירט, עס איז דאך שוין געווען אריינגעלייגט, ביי די פון די גרויסע זאל שוין געווען אריינגעלייגט די רמקול און די מייק, מיט די ארגאניסטן, מיט די מיט די כלי זמר, וואס אלעס האט גענומען פועלים אריבערפירן די סאלאטן מיט די כלי זמר, אלעס אריבערפירן פון די גרויסע צו די קליינע, וואס האבן מוותר געווען אריבער גיין אין די קליינע זאל, ער זאגט ביז אכט מינוט זענען ביידע געזעצן אין די זאלן, די בעלי שמחה מיט די בעלי שמחה, ובא גואל צו דעם זאל זאגט ער, כ'וויל נישט זאגן די נאמען פון די זאל, דארט איז געקומען א גואל, ער זאגט דאס איז געווען זונטאג ביינאכט, איך האב שוין פארגעסן פון דעם, געענדיגט, אראפ פון קאפ. פארגעסן. דאנערשטאג קריגט ער א טעלעפאן פון בעלגיע. מיט א געוויין. א וואס? מען האט געדארפט דארטן דאנערשטאג אנהייבן די כימאטעראפיע. האט מען געמאכט די לעצטע מינוט א סי טי דארט. נאכאמאל א סי טי. האט דער דאקטער ארויסגעגאנגען און געזאגט, אנטשולדיגט, דאס איז נישט ממאיר. ס'איז נישט, ס'איז נישט די מסוכנ'דיגע. ס'איז נישט מסוכן. ס'איז נישט קיין כימאטעראפיע, נישט קיין הקרנות. פארט צוריק אין ארץ ישראל אין א האלבע יאר ארום זאל מען נאכאמאל בודק זיין. גוט איך פארשטיי נישט אבער זי קומט דאך פון א סיטי ס'איז דאך דא געווען נאך א סיטי האט מען געזאגט מ'האט דאך געמאכט א סיטי איך ווייס וואס איז געשען צווישן די צוויי סיטיס די באר מים חיים איז מסביר וואס איז געווען צווישן די צוויי סיטיס ער איז מסביר פשוט ס'איז געווען גאר שווער צו מוותר זיין איך ווייס הייסט אינמיטן א מחלוקת זיך צו מוותר זיין מ'האט שוין מבייש געווען פריער מ'האט געמאכט גיבט א קוק דאס איז דאס תו שין פיי בית ס'איז פאר צוויי וואכן דער דער בעל דבר אליינס האט דא אריינגעקלינגען צו איינעם זאגן שכוח, דא דא איינער וואס זיצט דא, האט ער אריינגעקלינגען זאגן שכוח, ער זאגט דעם בעל מעשה, אוי פילט ער די מעשה, ער האט געזאגט שכוח און ער דאנקט דעם רבוש ע אז זיין טאכטער האט געהאט שכל צו מוותר זיין. דאס איז א לשון אין בני יששכר ברענגט עס אין אגרא דפרקא אות כ ד, הערט א לשון, אמר הרב הקדוש המגיד מהר יחיאל מיכל מזלאטשוב,

לדוגמא דהיינו אם הוא בטבע אינו מוליד, יעשה מצוה גדולה שלא כטבע, ויפעל למעלה מן הטבע, און מען זוכט זיך היינט וואס זאל איך מקבל זיין, דו ווייסט גוט גוט, גיבט א קוק וואס האט משנה געווען א סיטי, רבותי הערט נאך א מעשה נורא, אזא א מעשה וואס איז געווען דא, ס'איז דא א איד א יקר, א טייערע איד אין אשדוד הייסט ער, הרב החסיד ר' מרדכי מאשקאוויטש זאל זיין געזונט, ער איז געווארן א אלמן פאר צוויי וואכן צוריק, און צוויי וואכן צוריק איז אוועק זיין רעבעצן, איבערגעלאזט זיבעצן קינדער יראים ושלימים שיינע דורות, הערט א מעשה וואס דארטן איז געווען, די אינמיטן אינמיטן די שבעה האט דער דאקטער אריינגעקלינגען, דער דאקטער איז בכלל נישט קיין גרויסער צדיק, בפירוש נישט, און ער זאגט אבער די די מעשה איז געווען פאר אים אזוי זיין לשון איז געווען געווען אין גאטש ער זאגט די מעשה איז געווען ביי אים א בית ספר לעניני אמונה ובטחון ווייל ער האט געשריגן אכן יש השם במקום הזה וואס איז געווען א אינטערעסאנטע מעשה דער ר' מרדכי מושקוביץ איז געווען מיט זיין רעבעצן מ'האט מגלה געווען ביי איר זייער נישט גוטע זאכן פאר פיר יאר צוריק פאר פיר יאר צוריק האט מען מגלה געווען ביי זיין רעבעצן זייער נישט גוטע זאכן און ער איז געווען ביי דעם פראפעסאר ער איז גאר א גרויסער דאקטאר

ביי זיי פאסירט עס איער מען זאל אפגעהיטן ווערן אויף אלע אראבער, און דארטן די די אידענע האט אים געזאגט, ר' מרדכי מאשקאוויץ'ס רעבעצן האט אים געזאגט אז זי האט נישט זי האט ביטוח, אינשורענס האט זי, זי האט ביטוח, אינשורענס, וואס איז, האט זי אים געזאגט אז זי האלט א אלטע זי האלט א קראנקע מאמע אין שטוב, זי האלט א קראנקע מאמע אין שטוב און זי גיט זיך אפ מיט איר במסירות נפש, זי האט זיך טאקע אפגעגעבן במסירות נפש דארט, ממש איז עס, איך האב אינשורענס, איך האב ביטוח, איך בין נישט בדאגה. די דאקטער האט זיך צולאכט, ער האט איר געזאגט א מעשה פון זעקס וואכן. רבותי, די אידענע האט גע די אידענע האט געלעבט די פיר יאר מיט דעם טאבלעט, נארמאל, געלעבט נארמאל מיט דעם טאבלעט, פאר צוויי חדשים צוריק איז אוועק איר מאמע,

אכן יש השם במקום הזה ס'איז געווען פאר מיר א בית ספר אויף אמונה ובטחון. דאס איז דא א אידיש ווארט דערפאר. דא איז א זאך די לב שמחה ברענגט אז אז די יארן וואס א איד איז עוסק אין כיבוד אב ואם איז נישט אין די יארן. אבער דא רעדט מען א מסירות נפש פון א אידענע, איך האב גערעדט טאקע א גערעדט אין שטוב אויך אז עס איז געווען א מסירות נפש, א מורא'דיגע מסירות נפש אין כיבוד אם דארטן. נישט סתם א גאר א גרויסן גאר א גרויסן און אזוי איז די תוצאות. דא זאגט די באר מים חיים רבותי. וויסן שובבים, א מענטש איז מקיים א מצוה במסירות נפש, און און דאס שפיגלט זיך, דאס שפיגלט זיך, וואס א מענטש טוט טוט ער נאר פאר זיך, דאס איז דאס איז וואס דער באר מים חיים זאגט, דאס איז וואס דער בני יששכר זאגט דא, אין יעדן ענין, דאס איז דער שינאווער רב, שינאווער רב, דער אמרי חיים האט דערציילט די מעשה, האט עס געהערט פון דעם פון דעם מענטשן אליין, פון דעם בעיבי, דאס הייסט דער בעיבי ווען ער האט עס געהערט ווען ער איז שוין געווען אלט. נאר די שינעווער רב האט געהאט א ער האט זיך געבויעט דא א מקווה אין צפת, און די שינעווער רב האט געהאט א קפידה א שארפע קפידה אז קיינער פאר אים זאל זיך נישט טובל'ען אין די וואסער, ווען מען בייט די וואסער קיינער זאל זיך נישט טובל'ען פאר אים אין די וואסער, מי יעמוד בסוד קדושים, געווען זיינע זיינע ענינים, שוין געווען זיינע ענינים, און אז ער האט אריינגעלייגט א פיס אין די וואסער, די שינעווער רב, און האט מרגיש געווען ברוח קודשו איינער איז געווען, ער האט געשריגן ווער האט זיך דא געטובל'ט, די בלן האט אים נישט געוואלט זאגן ווייל דער וואס האט זיך גע'טובל'ט איז געווען א אינגער מאן וואס האט לאנגע יארן נישט געהאט קיין קינדער. און ער האט געשריגן נאכאמאל שינעווער רב, ווער האט זיך דא גע'טובל'ט? ביז עס איז נישט געווען קיין ברירה, בעל דבר אליין, דער וואס האט געדארפט געהאלפן ווערן נעבעך, איז געקומען און האט געזאגט איך האב זיך גע'טובל'ט. שינעווער רב האט געשריגן דו האסט זיך גע'טובל'ט? די יאר א בן זכר! ער האט צען חדשים נאכדעם געהאט א אינגל, שינעווער רב איז געווען סנדק, אינמיטן סעודה האט די שינעווער רב געזאגט ס'איז קיין שום מופת נישט, ס'איז נישט קיין מופת, איך קען אייך מסביר זיין וואס איז געווען, איך האב געהאט א שארפע ענין, קיינער זיך נישט טובל'ען פאר מיר אין וואסער, איך האב אריינגעלייגט די פיס אין די וואסער, איך האב מרגיש געווען אז איינער איז געווען פאר מיר, האב איך געהאט א שווערע נסיון פון כעס, און איך האב זיך איינגעהאלטן, איך האב אים אוועקגעגעבן דעם התאפקות פון דעם איז געווארן, פון דעם איז געבוירן געווארן א אינגעל, איך האב אים אוועקגעגעבן דעם התאפקות פון כעס. די אמרי חיים האט דערציילט די מעשה, די אמרי חיים האט געזאגט, איך האב געהערט די מעשה פון דעם בעיבי, יא, דער וואס איז געבוירן געווארן, און ער איז שוין געווען אלט, האט ער עס געהערט, די אמרי חיים האט דערציילט די מעשה, האט ער געזאגט, די מעשה באנעמט מיך מער פון אלע מופתים, ווייל כאלה כאלה נישט סיפורי צדיקים, מען האט אונז אויסגעלערנט שינעווער רב, אז אונז קען מען אויך זיין א בעל מופת, שינעווער רב האט עס אוועקגעגעבן פאר א צווייטן, דו נעם עס פאר זיך, דו ווילסט מיר נעמען צו א התאפקות פון כעס, עס איז נאר מיין ישועה שלא כדרך הטבע, שלא כדרך הטבע, און טאקע ווען מען רעדט טאקע וועגן שובבים, טאקע שובבים דא א לשון ר' משה לייב סאסאווער ער שרייבט א לשון ער האט א לשון שובבים ער זאגט אוילים מדרך פשעם ומעונותיהם יתענו זאגט ר' משה לייב סאסאווער אוילים נאריש דער וואס מדרך פשעם ומעונותיהם יתענו הייבט ער אן צו פאסטן, פארוואס איז ער נאריש? אויל הייסט א נאר, ער וויל, פארוואס איז ער א נאר? זאגט ער ווייל טוב לך איין התאפקות פון כעס מער פון טויזענט תעניות, אזוי זאגט ער די לשון, כ'וועל פארליינען דעם לשון, כמ אך זאת היא דרך אוילים, כי אילו חכמו ישכילו לדעת, דער פאסטן איז א טיפש, איז א אוילות. ער רעדט נישט וועגן העדה שובבים רבותי, ער רעדט נישט וועגן העדה שובבים, נאר ער רעדט, ער נעמט זיך פאסטן תיקונים, זאגט ער עס איז א טיפשע אוילות, פארוואס? ווייל כי אילו חכמו ישכילו לדעת, שאם תכבוש כעסך, הלא טוב לך מאלף תעניתים, מער פון טויזנט תעניתים, ואם אתה שומע חרפתך ואינו משיב, הלא טוב לך מאלף עינויים, איר האט א תיקון שובבים פון ר' משה לייב סאסאווער, איינמאל און פארמאכט דעם מויל. דו מוזט נישט זיין אין די זאל פון די גרויסע מיט די קליינע פארמאכן דעם מויל. מ'קען אין שטוב פארמאכן דעם מויל און דארט די תיקון שובבים. יא, מען קען דארטן אלצדינג מאכן פרייטאג.

די גייסט מיט תיקון שובבים? תיקון שובבים? און א מורא'דיגע לשון פונעם הייליגן חתם סופר די וואך, דער חתם סופר זאגט אויף א פסוק פאר שני, וידבר השם אל משה ואל אהרן, ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. זאגט רשי הקדוש, וואס איז געווען ואל פרעה מלך מצרים? דער אייבערשטער האט געווען ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, זאגט רשי הקדוש, ציוום עליו, לך לא כלוי כבוד בדבריים, גיב אים כבוד, פאר וועמען? פאר פרעה, דעם שייגעץ וואס האט געשחט'ן דרײַ הונדערט תינוקות א טאג, און משעבד שש מאות אלף פון כלל ישראל, אים גיב אים כבוד! וואס הייסט כבוד? הערט דא דער הייליגער חתם סופר זאגט דעם לשון, נראה, וואס הייסט דאס ציוום לחלוק לו כבוד בדבריהם? נראה, דרצה להזהירם, משה רב, דער אייבערשטער האט געווארנט משה ואהרן, רצה להזהירם, שלא יבזה המלך, זייטס נישט מבזה פרעה, פארוואס? ווייל איר זענט אים מבזה, ויתכפרו לו עוונותיו וועט ער האבן כפרת עוונות, ולא יבואו המכות עליו בדין, כ'וועל שוין נישט קענען ברענגען קיין עשר מכות. איר הערט א לשון? נראה, דרצה להזהירם, דער אייבערשטער האט געוואלט ווארענען משה ואהרן, שלא יבזה המלך, נישט מבזה זיין פרעה,

ווען ווען ער כאפט דאס איז די לשון פון רב חיים וויטאל, ווען חיים וויטאל שרייבט אם עיני שכל לך, אויב דו האסט שכל היה לך לחפש אחר מי שיחרפך כי חיים אתה מבקש, ווייל מיט דעם קריגסטו לעבן, חיים אתה מבקש. נורא נוראות. וואס דאס הייסט האט עס איבערגעדרייט א סיטי פון פון א בליק פון איין צוויי סיטיס צוויי בדיקות איז אוודאי צו מונע אז זאל נישט זיין בכלל קיין סיטי מען זאל נישט דארפן קיין סיטי בכלל יא ס'איז ידוע אז דער רבי ר' מענדל פרעמישלאנער האט אמאל געווען אין א שטעטל און בקיצור דער ראש הקהל האט אים דארטן גוט מבזה געווען אבער נישט סתם און ער האט געהייסן שנעל דעם גבאי צוגרייטן א סעודת הודאה, א סעודה, ער האט געפרעגט וואס איז סעודת הודאה? סעודת הודאה, איז געווען א סעודת הודאה, האט מען אים געפרעגט וואס איז פשט, האט ער געזאגט חברה, דא הערט מען פלוצלינג איינער איז געשטארבן, פלוצלינג רופט עס אן דום לב, רופט עס אן דאס, פלוצלינג געשטארבן, הערט פלוצלינג איינער איז קראנק געווארן, טאר נישט זיין קיין אפיקורס, האט ער געזאגט אזוי, מקובלני, אז ווען א איד איז נגזר געווארן א גזירת מיתה, איז טאמער האט ער אבות הקדושים אויבן צו זכיות גרויסע, די גרויסע זכיות שטייען און בעטן ביי כסא הכבוד, נישט שטארבן נאר א מחלה, איבערבייטן אויף א מחלה, טאמער האט ער גאר גרויסע זכיות, בעטן זיך די זכיות ביים כסא הכבוד, און מען זאל קיין מחלה אויך נישט, נאר א גוטן געבראטענע בזיון, און מיט דעם אפגעבן אנשטאט קיין מחלה. האט ער געזאגט דער רבי ר' מענדל פרעמישלאנער האט ער געזאגט אז אז איך בין אריבער היינט א געבראטענע בזיון פשוט מיר אוועקגענומען איך זאל נישט דארפן קיין מחלה זאגט ער וואס איך געדארפט א מחלה מיט אפאראציעס מיט טיפולים און שפעטער מאכן א סעודת הודאה איך מאך יעצט א סעודת הודאה און בכלל נישט געקומען די מחלה דארף איך מאכן א סעודת הודאה נאך די בזיון שטעלט זיך פאר א מזמור לתודה נאך אזעלכע בזיונות וואס איז א מזמור לתודה אזוי אין א תיקון שובבים מיט אלעס דינג א תיקון שובבים מיט אלעס דינג ווי ר' משה לייב סאסובער זאגט אז טוב לך טוב לך תכבוש כעסך טוב לך מאלף תעניתים אם תשמע חרפתך ואינך משיב עליה טוב לך מאלף עינויים. דארף זיך נאר דערמאנען אביסל פון די זאכן אביסעלע ווען מ'דארף עס געדענקען, נישט דא אזוי, ווען מ'דארף עס געדענקען. און וויי וויאזוי ברענגט די מהרשל אין ברכות י ז זאגט ונפשי כעפר לכל תהיה זאגט וואס איז נפשי כעפר דאס איז די לשון פון מהרשל חכמת שלמה דארט אין ברכות י ז ואני שמעתי וואס הייסט כעפר מה עפר הכל דורסים עליו אלע טרעטן אויף די זאמד אבער ואחר כך הוא דורס על כל הדורסים יא? אלע גייען אונטער דער ערד נאכדעם יא? נאך אריכות ימים נאך הונדערט און אכציג אבער נאך הונדערט און אכציג קומט מען אן דארטן יא? זאגט די מהרשל דעם לשון ואני שמעתי מה עפר הכל דורסים עליו אבער ואחר כך הוא דורס על כל הדורסים אף אני חי לכל מצעריי די אלע וואס טרעטן אויף מיר איך וועל נאך זיין העכער זיי. איך וועל זיין העכער זיי. אזא שטייגער זאגט די חידא אין פרקי אבות, אינטערעסאנטע זאך, ער זאגט שטייט אין פרקי אבות אל תהי בז לכל אדם, שאין לך אדם שאין לו שעה, זאגט די חידא, אין לך אדם וואס ער איז אריבער א בזיון שלא כדת, שלא בצדק, שאין לו שעה וואס ער מוז עולה לגדולה זיין, פארוואס? ווייל דער מבזה זאל מוזן אנקומען צו אים. זאגט די חידא אל תהי בז לכל אדם גיב אכטונג זיי נישט מבזה קיין מענטשן ווייל שאין לך אדם ס'איז נישטא קיין מענטש וואס ער איז אריבער א בזיון שלא כדת און דער און שאין לו שעה וואס ער איז נישט עולה געווען לגדולה כדי דער מבזה זאל דארפן אנקומען צו אים רבותי, דאס אלץ דינט ווען א מענטש געדענקט בשעת מעשה איין זאך אז ס'איז שובבים און מ'ארבעט מעל הטבע. די שובבים איז אביסל עקשן פארק. שובבים מאכט מען א לעבן. מען מאכט א לעבן אינדעם וואס מען פארמאכט די מויל ווען מען דארף מיט די בלוט פארמאכן די מויל. מען פארמאכט די אויגן ווען מען דארף מיט בלוט פארמאכן די אויגן. און דעמאלט האט מען ווי מען האט געשמועסן באר מים חיים הנהגה על טבעית. ווי דער רן זאגט אין פסחים י ז אין דפי הריף, אין דפי הריף איז דאס אין פסחים י ז, זאגט דער רן, די גמרא זאגט דארטן רבא רמי, די גמרא אין פסחים דף נ, אין רן איז דף, אין דפי הריף איז עס י ז, די גמרא זאגט רבא רמי, רבא האט געפרעגט א סתירה, כתיב כי גדול עד שמים חסדך וכתיב כי גדול מעל שמים חסדך? האט ער געענטפערט, הא כיצד כאן בעושין לשמה וכאן בעושין שלא לשמה, זאגט דער רן אזוי, בעושין לשמה איז גדול מעל שמים חסדך, הערטס א לשון פון רן, דאס איז לשון פון רן, כלומר שהקדוש ברוך הוא מבטל ומשנה מערכות שמים בשבילו. פארשטאנען? פארשטאנען די מעשה פון די סיטי? פארשטאנען די מעשה פון מושקאוויץ? די אלע מעשות, כלומר שהקדוש ברוך הוא מבטל ומשנה מערכות שמים בשבילו. די דרייט זיך משנה מערכות די די די התורה די די זאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת אין תשפ ב הקדוש ברוך הוא משנה און מבטל מערכות שמים בשבילו צו ארבעטן מעל הטבע האט ער הנהגה על טבעית דאס איז עס פארמאכט די מויל פארמאכט די אויגן און אריינגיין צו וויסן גוט אין קאפ אז מ'האט אריינגעגאנגען א קרעדיט דארטן א קרעדיט פון ניסים זאגט דער ספר חסידים ספר חסידים זאגט א פארוואס נון סמך אין אלף בית זענען איינס נעבן צווייטן זאגט די ספר חסידים נס נס נס איינער איז בורח מן העבירה, נס האט גלייך א קרעדיט פון נס, האט גלייך א קרעדיט פון א נס. רבוש ע פארלאנגט דאס פון דיר, די גמרא אין קידושין דף מ א, הבא דבר לידו וניצל, עבירה לידו וניצל, עושין לו נס, גייט אריין א קרעדיט פון נס, און די גמרא דערציילט דאס כמה וכמה מעשות פון נס. אין אלע עניינים און אלע מובנים, דא אזא די כתב סופר זאגט די וואך, ער זאגט אז שטייט די וואך, רשי הקדוש זאגט, הוא אהרן ומשה, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרן. הייבט זיך אן הוא אהרן ומשה, הוא משה ואהרן, עס ענדיגט זיך, וואס זאגט רשי, יש מקומות שמקדים אהרן למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרן, לומר, לומר לך ששקולין כאחד. פרעגט דער של ה הקדוש, ווי קען דאס זיין שקולין כאחד? שטייט דאך אין תורה ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, ווי קען זיין שקולין כאחד? פרעגט די של"ה הקדוש אז די אייבערשטער האט געזאגט פאר אהרן הכהן אליין לא כן עבדי משה ווי קען זיין שקולין כאחד פאר אהרן הכהן אליין זאגט די כתב סופר אויף דעם ריכטיג אמת לא קם נביא עוד כמשה די לא כן עבדי משה אבער דא הם המדברים אל פרעה מלך מצרים ווען ער שטייט דא א עלטסטערע ברידער לעבן א אינגערע ברידער אל פרעה זאגט ער פרעה האט געקענט האט געוויסט אהרן איז עלטער אהרן איז דאך געווען אין מצרים משה רבינו איז נישט געווען אהרן דאך געווען מצרים אהרן און פרעה האט געוויסט אז אהרן איז עלטער און קומט דא דער עלטערע ברודער דארף איך דארף ווערן אזא מתורגמן און ער דאס איז געווען א גנאי און האט עס געמאכט מיט אזא שמחה וראך ושמח בלבו דעמאלט איז געווארן שקולין כאחד זאגט דער כתב סופר ער איז געווארן דעמאלט כמו משה רבינו שטייט דאס איז דאך דער תיקון שובבים האט דאס געזאגט נאר א קוים דער תיקון שובבים פאר אונז מען ארבעט אביסל אויף די מידות עין טובה מיר א דאס מיינט א תיקון שובבים ס'איז איז עס און טרינק און זיי געזונט און פלי און פריש און און און און ארבעט אביסל די מידות צו בלייבן לעבן לאזן נאך מענטשן לעבן אויפן וועג. אויך איז זמנים שובבים די ווייסט שטייט אין אין די מגיד האט געזאגט פארן בית יוסף שטייט אין די די די בית יוסף האט דאך געהאט א מלאך וואס האט געלערנט.

מגיד מישרים דערין האט ער אים געזאגט אפילו א תשובה וואס איז א גאנץ יאר ווערט עס נישט אנגענומען אויבן ווייל ס'איז נישט ס'איז נישט קיין גאנצע תשובה אבער שובבים נעמט מען עס יא אן אזוי האט דער מלאך געזאגט פארן בית יוסף זאג אים און ער און האט אים געזאגט והנה עתך עת דודים דאס איז זמן עת דודים די גרויסע אהבה די גרויסע שמחה וואס איז שובבים ממילא איז אויסנוצן מיט א לעבעדיגקייט מיט א פרייליכקייט וואס איז ראשי תיבות שובב שמחים בצאתם וששים בבואם. דאס איז סימפל, עס דארף זיין בצאתם ובבואם אויך אביסל מיט א פרישקייט, אין די מדרש זאגט די וואך א מורא'דיגע זאך רבותי, וואס איז כדאי עס זיך צו דערמאנען פאר יעדן דאווען, פאר פאר ווען מען שטעלט זיך אוועק דאווענען, די מדרש זאגט די וואך א מאמר נורא, ביי י א, די וואך אין וארא י א, מדרש זאגט, שטייט ויאמר ה' אל משה השכם בבוקר והתיצב לפני פרעה, אלע ווייסן דאך פארוואס השכם בבוקר, די אינגערמאן האט זיך געמאכט פאר א געטשקע, יא. ער האט זיך געמאכט פאר א געטשקע. אין מדרש שטייט א דבר נורא. דער מדרש זאגט וואס איז השכם בבוקר. זאגט דער מדרש די לשון. היה פרעה רוצה לעסוק בתפילה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עד שלא יצא לך והתיצב לפניו, כאפ אריין פאר ווען ער דאווענט, נאכן דאווענען וועט עס זיין צו שפעט. כאפ אריין פרעה הרשע שעכט דריי הונדערט תינוקות א טאג, כאפ אריין פאר ער דאווענט, נו ווער, וואס א יונגאטש איך בין, אבער קיין פרעה בין איך נישט, קיין פרעה איז דער פרעה, האט די אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו כאפ אריין פאר ער דאווענט, און וואס איז מיין דאווענען וואס איז משפיע בגבהי מרומים, וואס מאכט מיין דאווענען אין גבהי מרומים? פרעה, דער מדרש איז א גאנצע, א נייע, דער עולם האט אריינגעקוקט אין מדרש אז דער רבונו של עולם האלט זיי אפ די יונגאטשעס אז זיי זאלן נישט קענען דאווענען, אה, די גמרא, זעהסט דאך דער רבונו של עולם שיקט משה רבינו השכם בבוקר והתיצב לפני פרעה, אבער וואס שטייט דא? שטייט דא כאפ אריין פאר ער דאווענט, פאר פרעה דאווענט, פרעה הרשע, פאר ער דאווענט, נו איז מיין דאווענען? נבודל כלוני? אזוי שטייט אין בעל העיקרים, די בעל העיקרים ברענגט אין מאמר ד', ער זאגט לא היה מי ש לא לפניו ולא לאחריו מי שהמרה והפליג בעוול כמוהו, ס'איז נישט געווען איינער וואס האט געווען א מורד פונקט ווי וועמען?

יוכל לקבל החסד על ידי התפילה. פרעה הרשע דער רבוש"ע האלט אפ. ממילא עם השם חזקו ונתחזקה. לאמיר וויסן וואס דאס איז א דאווען. וואס הייסט מען רעדט צום אייבערשטן. טאקע שובבים. אין גרעסערע זמנים וואס איז עתך עת דודים זאגט דער האט די מלאך געזאגט פארן בית יוסף. איז אוודאי און אוודאי. ווייל ער ווייסט וואס ער האט געזאגט דער יצר הרע קומט צו מיר און ער זאגט מיר אה דיין דאווענען הערט מען נישט אויס אין הימל. דיין דאווענען אזוי זאגט ער מיר. דיין דאווענען הערט מען נישט אויס אין הימל. דו ווייסט וואס כ'האב אים געענטפערט ס'איז געווען אמאל א ראובן מיט שמעון צוויי שכנים האבן געוואוינט איז געווען א דינע וואנט צווישן זיי ביידע א דינע וואנט ראובן איז אמאל אהיים געקומען און זאגט פאר זיין רעבעצן מען מוז מאכן א דיקע וואנט ווייל די שכן הערט דארטן יעדע ווארט מען רעדט דא ענינים שידוכים און די שכן טאר נישט הערן מען מוז מאכן א דיקע וואנט און די רעבעצן האט געשריגן ניין ער הערט נישט ער הערט גארנישט און ראובן האט געזאגט ער הערט יא און זי האט געזאגט ער הערט נישט, ס'איז געווארן א וויכוח, אינמיטן קלאפט איינער אין טיר, ווער קלאפט אין טיר? מאכט אויף די טיר, שמעון קלאפט אין טיר, ער זאגט איך האב נישט געוואלט שטערן, איך האב נאר געוואלט זאגן איין זאך, אז ס'איז איבעריג צו מאכן א דיקע וואנט ווייל מ'הערט סיי ווי גארנישט דארט. אבער וואס איז די געלעכטער רבותי? ווייל אז ער האט געזאגט אז מ'הערט נישט איז די גרעסטע סימן אז מ'הערט, אזוי זאג איך אויף דעם יצר הרע, אז ער זאגט מיר אז די אייבישטער הערט מיר נישט, דאס איז די גרעסטע סימן אז מ'הערט מיר, פון וואנט ווייסטו איך האב זיך נישט געשטעלט דאווענען, פון וואנט ווייסטו? ס'איז ביי מיר די גרעסטע סימן אז מען הערט מיך אויס אויבן אין הימל, פרעה הרשע האט מען געהערט, מנשה בן חזקיה מלך יהודה זאגט ער, האט מען געהערט, און מיך האט מען, ממילא איז חזקו ונתחזקה, זיך אוועקשטעלן א דאווען, און רבותי, ס'איז דאך דאך שובבים, שטייט אין ארי הקדוש, זאגן מיר היי ווען, איך פארשטיי נישט אין די סודות, אונז פארשטייען מיר נישט, אבער ס'איז דא דא עפעס א נקודה וואס דארף מען יעצט גוט נעמען אין באטראכט, עפעס א פרשת השבוע. ער זאגט די וואך איז דאך געווען די מכות די וואך איז זיבן מכות יא איז אזוי ער זאגט די ארי הקדוש דאך ידוע אז די מכות איז געווען נגוף ורפוא געהאקט אין די מצרים און רפוא לישראל ס'האט מזכך געווען די אידן איז איינע פון די זאכן ס'האט מזכך געווען די ספירות די מידות וואס אונז ווייסט מען אז ס'גייט חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות שפעטער כתר חכמה בינה דעת יא זאגט די ארי הקדוש אז דאהי די איז געווען די זיכוך פארקערט ממעלה למטה, וואס הייסט ממעלה למטה? דם איז געווען מלכות, צפרדע, צפרדע, יסוד, יעצט הערט גוט, הערט גוט רבותי, זאגט די חידושי הרי"ם אויף דעם פאר דערפאר איז די צפרדע די איינציגסטע מכה וואס איז אריינגעגאנגען ווי? אין פייער, פארוואס? ווייל ווען ס'קומט צו מידת היסוד אין פייער, מידת היסוד אין פייער, גארנישט קוקן אין פייער א בורח מן העבירה. צו די מידה איז אין פייער מסירות נפש, וועגן דעם איז דאס די איינציגסטע, די צפרדעים זענען געגאנגען ובתנוריך ובמשארותיך. אבער מאידך גיסא שטייט אין חז"ל, אז ווען מען דארף אוועקנעמען די צפרדעים שטייט אין פסוק וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן השדות, שטייט אין מדרש אז אותם שבתנורים לא מתו, נאר מן הבתים מן החצרות מן השדות די צפרדעים זענען געשטארבן, די וואס זענען אריין געגאנגען אין תנורים זענען נישט געשטארבן, פארוואס? זאגט ער ווייל איינער וואס גייט אין פייער אין די מידה איז קיין פייער אויף אים קען נישט שולט זיין. דער וואס גייט אין פייער אויף דעם אין יראת שמים שובבים קיין פייער אויף אים קען נישט שולט זיין ווייל דער חזקוני זאגט אויך אויפן פלאץ אז פארוואס די פון די תנורים זענען נישט געשטארבן זאגט דער חזקוני דער לשון לפי שמוסרים נפשם למות על מצוות הקדוש ברוך הוא ווייל זיי האבן זיך מוסר נפש געווען למות על מצוות הקדוש ברוך הוא דערפאר זענען די צפרדעים נישט געשטארבן ווייל איינער האט אין עניני קדושה רבותי עם השם חזקו ונתחזקה דאס איז אין פייער און וואס ווערט דעמאלטס דער וואס מ'האט געשמועסט פריערט אז ס'איז נישטא קיין טבע, וואס מ'האט געשמועסט פריערט פון באר מים חיים אז ס'איז נישטא קיין טבע ביי זיי, ס'איז נישטא קיין טבע, די פייער וועט נישט קענען שולט זיין אויף אים. זאגט דער חידושי הרי"ם, אז די איינציגסטע מכה וואס ס'שטייט דער ווארט ותבאש, נישט ביי כינים, נישט ביי קיינעם, ותבאש הארץ נאר ביי די צפרדעים, ס'איז ווייל די תיקון פון דעם אז ס'זאל ווערן א סירחון יענע זאך א סירחון אוהבי השם שנאו רע דער אור החיים הקדוש זאגט עס אין פרשת פנחס ביי צרור את המדינים מ'וועט אריין קוקן לעקט זיך א גאנצע שטיקל ער זאגט דארט דער אור החיים הקדוש אז די תיקון ביי דעם איז אריין נעמען א שנאה אויף יענס ווי סגולה אלוקי לחפץ בחיים איז די לשון פון אור החיים הקדוש אין פרשת פנחס דארט, ביי צרור את המדינים. אריינברענגען א שנאה, להגביר השנאה, צרור את המדינים. אריינברענגען אין דעם א שנאה איז סגולה אלוקי לחפץ בחיים. די איינציגסטע מידה, די איינציגסטע מכה וואס עס שטייט ויצעק משה איז נאר ביי צפרדע, ביי אנדערע שטייט ויעתר ויעתר איז דא ביי קיין שום מכה שטייט נישט ויצעק ויצעק שטייט נאר א ויצעק משה אל השם על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה פארוואס ווייל ווען ס'קומט צו די מידה איז דאך פייער דא דארפסטו שרייען הצלה רבונו של עולם האב רחמנות ראטעווע ראטעווע ס'איז נישט ווען ס'ברענט א פייער אין אין לעקטער קאסטן וועסטו נישט קלאפן צום שכן און זאגן ביטע אפשר קענסטו מיר געבן א פעלעפאן אנטשולדיגט איך וויל רופן א פייער לעשער. רעדט נישט אזוי. מען שרייט הצלה, ס'ברענט דא א פייער! אזוי איז ויצעק ביי די צפרדעים, ווייל ס'איז מידת ס'איז מידת היסוד. ווען ס'קומט צו דעם ויצעק בעטן דעם רבונו של עולם רחמים. דאס איז די טהרה פון א אידן, ווען א מענטש שרייט ער וויל רחמים, אויף דעם שרייט די דברי שמואל, ותעל שועתם, אל האלוקים, מן העבודה ביים אייבערשטן, דער געשריי אסאך גרעסער ווי די עבודה אליין. ווען א מענטש שרייט ער וויל זיך רייניגן צום בורא, ער זאגט עס דעם לשון זאגט ער יענע וואך אין פרשת שמות, זאגט ער ותעל שועתם אל האלקים הער די דברי שמואל, מה שיהודי צועק לה' מעומק ליבו על יצר הרע שמתגבר עליו ומבקש להמיתו ער שרייט צום אייבערשטן געוואלד חשוב ומקובל לפני הקדוש ברוך הוא עוד יותר מן העבודה היינו מן העבודה עצמה ס'איז גרעסער ביים אייבערשטן פון די עבודה אליין ותעל שועתם אל האלקים א מענטש שרייט איך

מיין טאטע זכרונו לברכה זאגט ער איז געגאנגען זעהן אמאל ווי סאטמאר רב זכרונו לברכה דאווענט די דברי יואל, ס'איז א מעשה פון זעכציק יאר צוריק ווען ער איז געווען דא אין בני ברק, ער זאגט אז ס'איז געווען עפעס א מחזה נורא זעהן א אלטע איד צדיק הדור און שטייט און בעט זיך ולא לידי ניסיון ולא לידי ניסיון ולא לידי ניסיון דרייען זיך בוים ולא לידי ניסיון ולא לידי ניסיון הגומל חסדים טובים לעמו ישראל ווייל ער האט געזאגט איבערגעזאגט און איבערגעזאגט ולא לידי ניסיון זאגט ער ס'איז געווען עפעס א מחזה צו זען אלטע רבי צדיק הדור שטייט און ולא לידי ניסיון ולא לידי ניסיון איבערגעזאגט אן א שיעור מאל דאס איז ותעל שועתם אל האלוקים שובבים אויף דעם זאגט דער אור לשמים די וואך א באקאנטע ווארט שטייט אין אור לשמים און אסאך ספרים אז וארא אל האבות רש"י זאגט וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב זאגט רש"י הקדוש וארא אל האבות פרעגן אלע די קשיא וואס האט דא רש"י מוסיף געווען וארא אל האבות ווער ווייסט נישט וואס די אבות זאגט ער ניין אבות איז מלשון וועלן מלשון ולא אבה השם אלקיך אבות וועלן וארא ווייל דער אייבערשטער זאגט צו וועמען באווייז איך זיך אל האבות צו די וועלערס ווער ס'שרייט צו מיר ער וויל זיך רייניגן צו די וועלערס צו די משתוקקים, צו די וואס זוכן מיר, וארא אל האבות צו די וועלערס, אבער וועלן, וועלן און וועלן. דער שם משמואל ברענגט עס אין אבני נזר אפאר מאל ברענגט ער עס. ער ברענגט עס כמה פעמים, אדוני אבי ז"ל אמר, דער אבני נזר האט געזאגט, שמי שיש לו השתוקקות להשם, ער האט השתוקקות צום אייבערשטן, ער זוכט דעם אייבערשטן, הריני ערב בעדו, ער זאגט ער איז ערב אז ער וועט נישט זיין אין גיהנום, ואם יהיה שם הריני ערב בעדו שיעוף משם כחץ, ער וועט פליען פון דארטן כחץ, ער שרייבט עס אויך אין פרשת כי תשא און נאכדעם אין פרשת קרח, געווען אינמיטן שבעה פון זיין טאטן, מען ברענגט דאס כמה וכמה פעמים מען ברענגט דאס, ער איז ערב, וארא אל האבות, ווען א איד שרייט צום אייבערשטן, שרייט צום אייבערשטן. היינט איז געווען די יארצייט פון שם משמואל. ס'איז דא א בריוו וואס איינער האט געשריבן צו זיין טאטן צום אבני נזר, איינער האט געשריבן אז איך בין נאכן חתונה, איך בין ווייט פון רעדן, ס'איז מיר שווער אין רוחניות, איך בין שווער, און ער וויינט אים ס'איז מיר שווער. ער האט אים איבערגעדרייט דעם בלאט, דער אבני נזר. און ער האט אים צוריק געשריבן דארטן, דעם בריוו האט ער אים צוריק געשיקט, איך בעט דיך איין טובה, אז די אלעס וואס דו האסט מיר געשריבן דא, זאלסט עס קיינעם נישט אויסזאגן, פארוואס? ווייל דער שלמה המלך זאגט דאגה בלב איש ישחנה, די גמרא זאגט ישחנה לאחרים, דערטייל עס פאר אנדערע, ווייל ווען מען זאגט עס ארויס פאר אנדערע ווערט עס לייכטער, איך וויל די דאגה זאל דיר נישט ווערן לייכטער, זאל דיר קרענקען די גאנצע צייט, חולת אהבה, זאלסט עס קיינעם נישט דערציילן, וואס דו וויינסט מיר יעצט, דו ביסט ווייט, דערצייל עס קיינעם נישט, זאלסט דיך נאר האלטן אין איין אויסוויינען צום אייבערשטן, נפשי חולת אהבתך אנא א-ל נא רפא נא לה, בהראות לה נועם זיוך, זאלסט האלטן אין איין, זאלסט קיינעם נישט איבער זאגן, ס'הייסט נישט, קלאר, אז איינער דארף א ישועה אין רוחניות זאל גיין בעטן שנעל א מורה דרך, קלאר, ער האט נישט דאס געמיינט, ער האט געמיינט וואס דורך בערג'ע וועט ער עס צו גוט גוט זיך אויסבעטן ביים אייבערשטן, ביי אהבה רבה אפאר טרערעלעך, ויחד לבבנו, ווי האט דער בית ישראל געזאגט אז שלמה המלך האט זיך געדרייט טאג און נאכט און געקלאפט קאפ אין וואנט להטות לבבנו אליו פלעגט ער זאגן, להטות לבבנו אליו. ויחד לבבי. דאס איז די גרעסטע תיקון שובבים ווען א מענטש זוכט, ער שרייט דעם אייבערשטן, ער זוכט דעם אייבערשטן, ס'איז א באקאנטע בריוו פונעם אמרי אמת צו א אייניקל, עס איז א בריוו געשריבן געווארן, כ'וועל פארליינען א קליינע אביסל פונעם בריוו, בעזרת השם א' פרשת בא לנכדי היקר מ' מנחם נתן שיחיה, קיצור ער שרייבט אים אזוי, ואשר כתבת לכתוב לך בענין יראת שמים, וואס הייסט עס יראת שמים? הנה, זאגט אים די אמרי אמת, אתמול נקרא בפרשה נעכטן פרשת וארא האט מען געליינט הירא את דבר השם הניס, ווער איז דער צווייטער? ווער איז דער אנדערער? שטייט נישט מי שאינו אינו ירא, וואס שטייט הירא את דבר השם הניס את עבדיו מקנהו בשדה, און הניס את עבדיו מקנהו אין שטוב, ווער איז דער אנדערער? ואשר לא שם לבו, משמע כי ענין יראת השם הוא לשים לב, שרייען צום אייבערשטן, דאס הייסט יראת שמים,

שימת לב ווי די אמרי חיים געזאגט הירא את דבר השם איז מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים אז ער האט יראת שמים אריינגעלאפן אין שטוב דרייט זיך נישט אין די גאסן די ערשטע כלל יראת שמים אריינגעלאפן אין שטוב אריין. היינט דארף מען אין שטוב אריין אויך אכטונג געבן. כ'וויל זיין מסביר די ווארט אביסל. עפעס א דבר פלא. הירא את דבר השם. איר ווייסט מ'האלט ברד איז געווען די די זיבעטע מכה? און ווי דארטן שטייט הירא את דבר השם. מ'האלט דא נאך זעקס מכות וואס מ'האט געזען אז וואס משה רבינו זאגט אויפן זייגער. ווען ווילסטו ס'זאל אוועק גיין די צפרדעים מחר מחר ווייל קענט למען דער יעדע זאך וואס ער האט געזאגט קומט דם דם דו ווייסט וואס ער האט געזאגט איז געווארן נאך זעקס מכות משה רבינו ווארנט אים זאלסטו וויסן מארגן קומט א ברד ווער ס'איז אינדרויסן גייט פאר גייט ס'וואלט זיך געפאסט איינער זאל מורא האבן אפאר פראצענטן גארנישט הירא את דבר השם איר ווייסט ס'שטייט אין מדרש ווער איז הירא את דבר השם איין מענטש איוב חוץ פון אים האבן אלע געלאזט אינדרויסן גייט עס צו אויס. דו האסט נישט געזען יעדער וואס ער זאגט ווערט. ס'קען זיין אלסדינג אין קאפ וועסטו וויסן, טאמער דו אין הארץ האלטסט נישט ביים טון מיט דעם, האסט דאך יעצט געהערט אזא זאך, ניין? אויב דו האלטסט נישט ביי אנהייבן צו טון מיט דעם ואשר לא שם לבו, ס'איז דא וויסן אין קאפ וידעת היום אין מח, און ס'איז דא תשומת לב, ואשר לא שם לבו, דאס איז נישט מחלחל אין הארץ איז גארנישט מיט גארנישט.

אין הלכה שטייט מגן אברהם אין אורח חיים קל"א סעיף קטן ד' ער זאגט אז ואנחנו ביי תחנון ואנחנו לא נדע זאל מען זאגן בישיבה און מה נ ביי תחנון ואנחנו לא נדע בישיבה און מה נעשה בעמידה דארף מען זיך אויפשטעלן ווייל מ'זאגט מה נעשה פרעגט מען נישט וואס זאל איך טון הייב זיך אויף און פרעג יעצט וואס זאל איך טון די טשיקן לאכט אין צו רום שאפען נעם א גמרא זעץ זיך לערנען פרעג וואס זאל איך טון ער ליגט אין בעט, און וואס זאל איך טון? וואס זאל איך טון? ווי האבן די משגיחים פלעגט זאגן, ואנחנו לא נדע, האט ער געזאגט בישיבה, מה נעשה בעמידה, וואס וועט זיין די עלטערע יארן, אין ישיבה טוסטו זאגן ואנחנו לא נדע. על כל פנים, מען פארשטייט, מה נעשה, גיב זיך א שאקל, ס'איז שובבים, דער קאזשניצער מגיד זאגט עבודת ישראל אין פרשת זכור זאגט ער, לא תשכח, וואס טייטש לא תשכח? זאגט ער, לא תש כח, קומט א שובבים לא תהיה תש כח ולא תיפול בעצלות חס ושלום, נאר מיט א פעסטקייט, תשכח איז תש כח, געב זיך א שאקל, לא תש כח, ער זאגט פירוש זאגט די עבודת ישראל, שלא תהיה תש כח ולא תיפול בעצלות חס ושלום, וואס זאל איך טוהן? ואף אתה הקהה שיני יצר הרע זאגט ער ואמור לו הנני מתחרט ושב ומתנחם על העבר מכאן והלאה חשבון און לקבל עלי עבודת השם באמת, שלא אחטא עוד ואתחבר לצדיקים וחסידים והם יורוני דרך התשובה באמת. רבותי אונז האבן פריערט געפלויגן גלייך צום צפרדע היסוד, דם, דאס איז מלכות, וואס איז דאס מלכות? איך פארשטיי נישט אין די סודות, אבער מען רעדט דאך וואס אונז דארף מען פארשטיין, אונז זאגט הקדוש מלכות פה, תורה שבעל פה, מלכות פה מיינט רייניגן די מויל, ס'גייט אויף רייניגן די מויל, די מויל רייניגן שובבים, איך רעד שוין נישט וואס שטייט אין משנה ברורה איינער וויל מקבל זיין א תענית זאל מקבל זיין תענית דיבור איך רעד נישט יעצט אויף אויף וואס וויאזוי האט ער געזאגט די אינגע רבי אין סלונים אז ס'דא די משנה ברורה ברענגט עס אויכעט אז ס'דא אנשטאט פאסטן איז א מענטש און האלט אזוי סוף פארטי אזוי ער זאגט נישט סוף ארום און ארום ס'ברענט דארטן גיב זיך א שטעל אפ צו במקום תענית יא תענית הראב"ד תענית הראב"ד איז דא אין סלונים האט מען געזאגט פונעם יונגער רבי רב שלמה דוד יהושע מ'האט דאך געזאגט אויף דעם פלעגט מען זאגן אפילו דער אפשטעל אינמיטן עסן האט גערופן אפילו גלגולי שלג ס'ארבעט ס'איז א שטיקל ארבעט דאס איז נישט גערעדט דאס איז א שטיקל ארבעט יא האט מען געזאגט אין סלונים אויף דעם אז לא פחות מזה, און ווען די האלסט אינמיטן א טשיקאווע שמועס, אינמיטן גיבסטו דיך א שלאק, אפ! אפ! פארמאכט אלע א. ווי לא פחות גלגולי שלג, תענית הראב"ד פון יענעם תענית, דו פארשטייסט? פארמאכן די מויל אזוי, אזוי, אבער ווען ס'בולם פיו א בלימה פון א לאסט מאשין בשעת מריבה, אבער אין עולם קיים נאר אויף איינמאל נישט אויף בולם פיו בשעת מריבה יא רעדט פון רייניגן דעם מויל דאס וויל נאר געווען זאגט א שארפע ווארט שובבים ער זאגט דארט ביי יוסף הצדיק שטייט ותתפשהו בבגדו לאמר

איכ'ל פארליינען זיין לשון זאגט ער שהפה שמירה לכל הנפש, וזה שאמרו ווי די גמרא זאגט אין ברכות י"ז שמור פיך מכל חטא, נישט רעדן רעדן איידל, ריין ריין, שמור פיך מכל חטא, שעל ידי זה תתקדש ותטהר עצמך מכל עוון, אבל מי שמרחיב את שפתיו מען מיינט צו זאגן און די אייבערשטער זאל אפפיטן וואס די גמרא זאגט בעוון ניבול פה, דער אייבערשטער זאל אפפיטן ער רעדט נישט שיין,

חוץ געווען אין חזקו רבותי, מיט א שטארקייט, זאגט די אבני נזר די וואכעדיגע סדרה ולקחתי אתכם לי לעם. זאגט ער וואס איז טייטש לעם? איר ווייסט אז שטייט אין מדרש אין במדבר כ' שטייט אין מדרש אז עם איז בלשון גנאי, ווען אידן זענען געווען בשפל הייסט עס עם. וואס איז בלשון שבח וואס? בני ישראל. ישראל איז לשון שבח. פרעגט די אבני נזר א מורא'דיגע קשיא, וויאזוי שטייט ווען דער רבושע זאגט פאר אידן, איך גיי ענק נעמען מיין תורה ולקחתי אתכם לי לעם? א לשון גנאי, ולקחתי אתכם לבני ישראל. זאגט די אבני נזר א מורא'דיגע ווארט. ער זאגט דער רבושע האט געזאגט פאר אידן פאר ווען ער האט זיי גענומען איר זאלט וויסן וואס איך נעם ענק עם איז מלשון פארלאשן גחלים עוממות די פארלאשענע קוילן זאגט ער איך נעם ענק איר זאלט וויסן לעם אפילו ווען דו וועסט פארלאשן ווערן איך בלייב מיט דיר געבינדן זאגט די אייבערשטער

דער פארלאשענער, דער עם, תהלה לכל לבני, נו, וויאזוי שטייט? תהלה לכל חסידיו לבני ישראל, עם קרובו, אפילו ווען ער איז עם, ווען ער איז א פארלאשענער, איז ער קרובו, איז דער אייבערשטער נאנט צו אים, אויף דעם הללוקה, אויף דעם הללוקה. אפילו עם, ווען ער איז פארלאשן, קרובו, איז דער רבושע נאנט צו דיר, אויף דעם הללוקה. אזוי טייטשט דער יסוד העבודה, וואס טייטש דרשו ה' בהמצאו קראוהו, בהיותו קרוב פרעגט דער יסוד העבודה אז איך שריי איך שריי מענדל מוז זיין ער איז ווייט פון מיר איינער איז נאנט צו מיר רוף איך אים מענדל איז וואס איז קראוהו בהיותו קרוב בהיותו קרוב איז נישט קראוהו ווען איך גיי רופן יענעם ביים נאמען איך דארף אים רופן ביים נאמען איז ער ווייט פון מיר ווייל ער איז נאנט צו מיר דארף איך אים רופן ביים נאמען

נורא נוראות די וואך א ווארט פון שפתי צדיק א פחד פון א ווארט א חיזוק אזא חיזוק ער זאגט די וואך שטייט נאכן מכת דם שטייט ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת אויפן מכת דם שטייט ויפן פרעה ויבוא אל ביתו

זאגט די זוהר הק' אז תפילת ציבור איז מען שטענדיג מקבל, מ'איז נישט בודק, אבער א תפילת הערער א יחיד איז פנה, וואס טייטש פנה, זאגט די זוהר הק' דער רבושע איז פונה פון אלע זייטן בודק זיין ווי אזוי די תפילה ווי אזוי מיר זענען בודק, זאגט ער דאס איז זאגט די שפתי צדיק וואס טייטש ויפן פרעה אויף דעם דרך, זאגט ער ויפן פרעה, פרעה האט בודק געווען איך זאל נתפעל ווערן פון די מכת דם, איך זאל תשובה טון, איך זאל נכנע ווערן, ער האט בודק געווען, צום סוף גבר עליו יצרו ויבא אל ביתו, ניין איך גיי אהיים איך ווער נישט בודק. זאגט ער די תורה דערציילט דיר ווייל זאלסט וויסן יעדע הרהור תשובה אפילו ווען עס האלט זיך נישט בלייבט נצחי אין תורה אפילו פון א פרעה אוואדע פון א איד ויפן פרעה האט געהאט אויף א מינוט א הרהור תשובה ער האט זיך בודק געווען ער האט בודק געווען ויפן ער האט בודק געווען זאל איך זאל איך נכנע ווערן און ער האט צום סוף נישט נכנע געווארן ויבא אל ביתו זאגט די תורה ער איז נישט נכנע געווארן, ולא שת לבו גם לזאת, אבער דאס בלייבט אין תורה נצחי אז וואס אז ער האט דעמאלטס עפעס בודק געווען, אפשר וועל איך נכנע ווערן, זאגט ער אוודאי ביי אידן, וואס הייסט א הרהור תשובה, ווען אידן זיצן, אפשר בגיי איך נאר, און נאר מ'דארף אכטונג נישט ווערן קיין פרעה פארשטייט זיך, נישט זיין קיין ויבא אל ביתו נאך דעם, יא, זיך נעמען אין די הענט. ער שרייבט דא די לשון ללמדינו לימוד גדול, שהרהור טוב, אף שלא תיקן. ער איז געבליבן א גארנישט, אין שכחה בשמים שכל עבודת אדם להכניע את יצר הרע, על כן כשמהרהר בטוב גם כן יש לו שכר, וואס איז נאר מהרהר בטוב יש לו שכר, ער איז נאר מהרהר בטוב, ער איז מהרהר בטוב, ער ליגט אין בעט פארטאגס, ס'איז אים שווער ארויסצוגיין אבער ער טראכט וועגן ארויסגיין, ארויסגיין. נאר מיט א שמחה רבותי.

דעלמא דאזלינן מיניה כהילולא דמי נאר מיט א שמחה, נאר אזוי ארבעט עס. נאר מיט א שמחה. און די משפחה נאמען פון דעם וואס מ'האט פריערט געשמועסט, יא, מ'טוט עס מסכם זיין מיט א מדרש, מ'טוט מסכם זיין די גאנצע שמועס וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט. מ'האט גערעדט די באר מים חיים, וואס מ'האט גערעדט די מעשות וואס איז געווען, אין א מדרש די מדרש דערציילט אין קהלת רבה ג א מעשה וואס איז געווען ביי רבי שמעון בן חלפתא ער איז געווען ביי א ברית און דארטן געווען די טאטע פון דעם תינוק און ער האט משקה געווען דארטן א יין ישן פון זיבן יאר אלט און ער האט געזאגט ער באהאלט פון די וויין אויף די חופה פון דעם בעיבי פון דעם ברית פון דעם בעיבי שפעטער דערציילט די מדרש רבי שמעון בן חלפתא איז אהיים געגאנגען און האט געטראפן אויפן וועג מלאך המוות ער איז ער איז ראה אותו משונה מגחך ער איז נישט געווען ער איז נישט געווען אין די כלים ווי מען רופט עס דער מלאך המוות האט ער אים געפרעגט וואס גייט פאהר מיט דיר? זאגט ער מפני מה אתה משונה, אזוי שטייט אין מדרש, האט ער אים געפרעגט וואס איז ער אזוי משונה? אמר לו משיחתן של בריות, מענטשן מאכן זיך נאריש, ער זאגט ע ב, די מלאך המות זאגט פאר רבי שמעון בן חלפתא, ער זאגט ער באהאלט פון די וויין אויפן חופה, ער האט דאך נישט קיין דרייסיג טעג צו לעבן די בעיבי, ער האט נישט קיין דרייסיג טעג, פרעגט אים רבי שמעון בן חלפתא פון וואנט ווייסטו? זאגט ער ס'געפינט זיך אין מיין ביכל איך דארף אים צונעמען ביז דרייסיג טעג, אזוי שטייט אין מדרש, אמר לו, האט רבי שמעון בן חלפתא אים געזאגט, חייך דאת מחמי לי פיתקא, איך מוז זען דעם ביכעלע, איך וויל זען וואס טוט זיך מיט מיר. חייך דאת מחמי לי פיתקא, איך וויל זען דעם ביכעלע, איך מוז זען ווען מיין צייט. אמר לו, רבותי, הערט וואס שטייט אין מדרש, אמר, האט דער מלאך המוות געענטפערט רבי שמעון בן חלפתא, לית אנא שליט עלך ועל דכוותך, אויף דיך און מענטשן פונקט ווי דיך קען איך נישט האבן קיין שליטה, פארוואס? ווייל יראת השם תוסיף ימים, קענסט דו מופיע זיין פופציג מיט איין יראת שמים האסט משפר געווען אלס דין, דאס איז געווען משנה געווען דעם סיטי, דאס איז משנה געווען דעם מאשקאוויץ פיר יאר וואס מען האט גערעדט, תשפ"ב דער מדרש, לית אנא שליט עלך ועל דכוותך, יראת השם תוסיף ימים. ס'איז דא א אנדערע גירסא, ס'איז דא אפאר גירסאות דא, מ'מוז זאגן נאך א גירסא דא וואס ס'שטייט זיי ברענגען דא, אמר דבכל, אמר לו למה, פארוואס לית אנא שליט, אמר דבכל יום, דאס א צווייטע גירסא מאן דבכל יום אתון עמלים בתורה ובמצוות ועושין צדקות והקדוש ברוך הוא מוסיף ימים על ימיכם ממילא קען איך נישט וויסן מארגן וועסטו מאכן עפעס א צדקה און מארגן האסטו געלערנט א רציפות ומוסיף ימים על ימיכם דו קענסט דא נישט מופיע זיין דאס איז די כלל דבר פונעם גאנצן וואס מען קען דאס געדענקען צו נישט ווערט געברענגט די תורה תורה זאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו ווייסט דאס דער רבונו של עולם אזוי בעלמא הדין דא אין אשדוד דארט מיט די מושקוויץ דא מיט די סיטי אין בני ברק דא מיט דעם דאס אלס דינג וויסן אז דא דאס איז תיקון שובבים אז ס'ווערט דו ווערסט דערהויבן ווערט א אנדערע הנהגה האלט די וואס ווערט נו רבותי וועלן מיר מסיים זיין פאר אונז ווייסן מיר אלע ווי די צעירי הצאן די עלטערע אלע ווייסן נאך אז די עיקר תיקון איז שעות רציפות ס'איז דאך ידוע אור החיים הקדוש זאגט די וואך ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה זאגט דער אור החיים הקדוש דעם לשון אולי פארוואס איז געווען קוצר רוח אבער וואס איז געווען זאגט דער אור החיים הקדוש אולי כי לצד שלא היו בני תורה לא שמעו מ'האט נישט געהאט דעם בלאט גמרא ולזה יקרא קוצר רוח כי התורה מרחבת ליבו של אדם דאך א בלאט גמרא איז מרחיב קוצר רוח דאס איז פאר א בלאט גמרא קוקט עס אזוי אויס איז דא עפעס א ווארט וואס מען זאגט די וועלט זאגט אז שטייט אין דער משנה העוסק בתורה הרי זה מתעלה וואס הייסט מתעלה קוק דא אויף א בנין פון הונדערט שטאק, געווען א בנין פון הונדערט שטאק, א בנין הויעך, הונדערט שטאק, גאר הויעך, אבער ווער ס'איז געווען אויף א פליגער, ער קוקט אן פון פליגער זעט ער עס ווי א גאר קליינע, ער זעט עס אזוי פיצקעלע, וואס איז? ווייל דו ביסט אויבן. זאגט ער, א מענטש האט א פראבלעם, ס'טוט אים וויי, ס'טוט אים וויי. זאגט ער, אבער אז דו וועסט לערנען נאך העוסק בתורה הרי זה מתעלה, וועסט ווערן גרויס, וועט די פראבלעם ווערן גאר קליין, וועסט זיך נישט אפעסן די הארץ פון דעם. ווייל העוסק בתורה הרי זה מתעלה, ביסט אויפן פליגער. דאס איז די טייטש פונעם אור החיים הקדוש די וואך, אולי כי לצד שלא היו בני תורה וועגן דעם לא שמעו, דאס איז מקוצר רוח ולזה יקוצר קוצר רוח, לזה יקרא קוצר רוח, כי התורה מרחבת ליבו של אדם.

יעצט א לשון וואס רש"י זאגט אויף ודבר טוב ישמחנה, יעסוק בתורה והיא תשמח את הדאגה שבליבו ותצילנו ממנה, ס'וועט אים ראטעווען פון דעם. אז מען רעדט אויף שעות רציפות בתורה, מען רעדט אויף שעות רציפות, ווי די דברי שמואל געזאגט, ומתיישב ליבו בתלמודו, אז א מענטש האט א דאגה ער זאל לערנען א שעה, דא האט ער א גרויסע דאגה זאל לערנען צוויי שעה וואס ער טוט אזוי. דא האט ער גאר א גרויסע דאגה זאל לערנען דריי שעה וועט נישט בלייבן קיין זכר, דברי שמואל, און ער האט געטייטשט מיט דעם דאס טייטש ומתיישב ליבו בתלמודו, דורך די תלמודו האט ער נישט קיין שום עגמת נפש, שעות רציפות בתורה, די באר מים חיים טייטשט מיט דעם אז דאס איז די, ער וויל פארענטפערן מיט דעם די קשיא פון די ראשונים, פארוואס דער רבונו של עולם האט נישט אויסגעלייזט משה רבינו, פארוואס נישט אויסגעהיילט משה רבינו פון ערל שפתים, איך פאר ליינען דעם לשון פון באר מים חיים. ס'איז א דבר פלא, פארוואס איז משה רבינו געבליבן ערל שפתים? אבל האמת היא, זאגט די באר מים חיים, אבל האמת היא, שמשה היה מוכרח להיות כבד פה, פארוואס? בכדי לידע אחר כך חביבות ומתיקות התורה, שהיא מרפא לשון עץ חיים, שבשעה שקיבל התורה נתרפא לשונו. כדי ועל זה בשו ש קיבל התורה נשרף על השונאים וכמו שאמרו חזל און די מדרש זאגט אין דברים א ב א א פרק א א ר' משה נאך זאגט די מדרש עד שלא זכו בתורה כתיב בו לא איש דברים אנוכי כיוון שזכו לתורה נשרף על השונאים נשרף על השונאים ויזכה לעבודה בדברים מנין ממה שקוריני בענין אלה הדברים אשר דיבר משה זאגט די באר מים חיים די פארטיג מיסט בלייבן אראל צפון סיין פארוואס ווייל ס'איז בעלן כח התורה אז מיט די תורה איז ער געווארן געזונט אויפן ציון ווייזן דעם כח התורה אז ס'מאכט געזונט נישט נאר די צונג, אלע איברים, אלע גידים, די אבני נזר איז דא א בריוו אין חושן משפט צדיק ב', א תשובה אין חושן משפט, אין תשובה צדיק ב', שרייבט די אבני נזר אזוי, וזה הלשון, על דבר בריאות גופך, דו האסט זיך אפגערעדט אויפן געזונט, על דבר בריאות גופך, כאשר יהיה לימודך באופן ראוי, בטח תהיה, בטח, זיכער, תהיה התורה רפאות לשרך ושיקוי לעצמותיך. כ'האב צוגעזאגט. ער האט זיך געזעצט צו לערנען און ס'איז אלץ גוט. ווער רעדט ווען מען רעדט אנטעף תיקון שובבים, דא ביי הנהגות רבי ר' שמעלקע איז אריינגעקומען אין הנהגות אין אות נון בית. אז ווען א מענטש האלט אינמיטן לערנען, איז דא א ברען עפעס אויסצורעדן, אבער נישט סתם, איר ווייסט דאך. ער דארף עפעס א, עפעס א גוטן, ער דארף עפעס אויסרעדן. אדער. ער וויל שוין ענדיגן, אדער מחמת עייפות, אדער מחמת חסרון הבנות, ער וויל ענדיגן, און ער איז זיך מתגבר אויף דעם, דאס שרייבט דער רבי רבי שמעלקע, בזה משבר הקליפות והחיצונים ומכפרים לו אפילו על כריתות ומיתות בית דין ומיתות בידי שמים. ער האט א לשון, גרעסטע תיקון שובבים. אין הנהגות רבי רבי שמעלקע אות נון בית. ער שרייבט דא ווען, ער זאגט אזוי, ער הייבט אן דעם שטיקל בכל פעם יאמר באמצע הלימוד,

ומכפרים לו אפילו על כריתות ומיתות בית דין ומיתות בידי שמים ער האט א לשון גרעסטע תיקון שובבים אלע לערנען דברי תורה צריכן חיזוק רשי זאגט דארטן אין ברכות למד בית וואס טייטש צריכן חיזוק זאגט רשי שיתחזק בהם תמיד בכל כוחו שטענדיג א חיזוק יא וארא א חיזוק יעדער איינער א חיזוק, יעדער איינער איז דאך די גרעסטע תיקון שובבים, היינט איז דאך נישט קיין דור פון תעניתים, אבער א דור וואס א מענטש נעמט זיך א ביינאכט, עפעס א נאכט, און מאכט זיך א חשבון ביינאכט, וויאזוי קען איך די מארגענדיגע טאג מאכן זאל זיין אויפן בעסטן מצב אין מיין מצב, איך זאל מאכן נחת רוח דעם אייבערשטן, פילן די גרעסטע קרבת אלוקים מארגן אויף די צוועלף שעה פון איך הייב זיך אויף ביז ביינאכט, נישט קיין פאסטן, איז דאך אסאך גרעסער פון פאסטן, די גרעסטע אויסנוצן די צייט, אויס אכטונג געבן אויף דעם מויל, אויף די אויגן, ס'איז דאך די גרעסטע, די גרעסטע תיקון שובבים. און ס'איז אויך גוט אויף ביזנעס איז דאס אויך גוט. זיי זאגן איינער איז אריינגעגאנגען צו רבי יוחנטשע ראחמיסטריווקער האט אים אריינגעגעבן האט אים געגעבן א קוויטל ער באדארף ברכה והצלחה בכל הענינים. ברכה והצלחה האט אים רבי יוחנטשע ראחמיסטריווקער געזאגט אז דוד המלך איז געווען גאר א גרויסער רבי.

ווי האט ער געזאגט דארטן? דער מהריל דיסקין האט געזאגט המפסיק ממשנתו מאכילין אותו גחלי רתמים, די די וועלט ווייסט אז גחלי רתמים טוט וויי, איך מיין נאך א זאך האט מהריל דיסקין געזאגט, אז נאך די גחלי רתמים אפילו ווען ס'טוט שוין נישט וויי דער ברי, אבער אפילו טחינה האט עפעס א נאכטעם נאכדעם, דאס איז נישט דער זעלבסט, סאלאטע האט עפעס עפעס א נאכטעם, וויאזוי די גאנצע לערנען דיינע האט א נאכטעם, ווען דו זיצט שובבים און לערנסט, וואו דו האסט זיך קובע געווען, צו דאס איז די פינף שעה, צו דאס איז די צוויי שעה, צו דאס איז די האלבע שעה, אבער די האלבע שעה זאל זיין שש, זאל זיין שכינה כנגדו, די האלבע שעה זאל זיין א מצב וואס דער רבי רבי שמעלקא זאל דיר קענען מעיד זיין מכפרים על כריתות ומיתות בית דין ומיתה בידי שמים, די האלבע שעה זיי מחובר צום אייבערשטן, אויף דעם האלבע שעה שכינה כנגדו. און דעמאלס וועט מען מסיים זיין א ווארט פון ר' חנא האלפערן, ווי זאגט ער, די וואכעדיגע סדרה שטייט אין סוף פרשה, והחטה והכסמת לא נכו כי אפילות הנה, ער זאגט אז דאס ווארט חטה איז גימטריא כ ב, חטה גימטריא כ ב, איר ווייסט חזל זאגן, רשי ברענגט אויפן פלאץ, כי אפילות הנה, פלאי פלאות נעשו להם, פלאי פלאות, זאגט ער אזוי, חטה גימטריא כ ב, כ ב אותיות תורה שבכתב, כסמת איז אותיות מסכת, דאס איז תורה שבעל פה, איינער וואס האט תורה שבכתב און תורה שבעל פה לא נכו, ער וועט קיין שום מכות נישט קריגן, ווייל כי אפילות הנה ווייל פלאי פלאות נעשו להם, נאר דער אייבערשטער יפליא אתנו פלאות רפואות מיט ישועות, ויחיש לגאלנו ושמחת עולם יתוס' עלינו במהרה בימינו.